א גוטן ערב שבת קודש פרשת חיי שרה, כ'האב שוין געמאכט א שיעור וואס דויערט איבער א שעה, אבער איך מוז צולייגן אן עמערדזשענסי אזוי ווי אייביג קומט צו געוויסע זאכן, קודם האב איך געוואלט זאגן אז באמת ס'איז דא היינט אין יעדן חדר ווידיאו, און יעדער האט דאך היינט די טמא'נע כלי, כ'מיין ווער ס'האט עס נישט דער זאגט דאך א ליגנט, אונז ווייס מיר דאך אז יעדער האט עס. כ'האב געוואלט וויסן, כ'האב גענומען יעצט א קורס וועגן די עלעקטראניקס, אז ס'איז מעגליך אז יעדער איד זאל קענען קוקן א גאנצן טאג אויף זיין זון אין חדר און א גאנצן טאג אין סקול, דער איז נאטינג ראנג אז יעדער טאטע קען קוקן ביי די ארבעט וואס זיין זון טוט אין חדר יעצט, איך האלט מען דארף פייטן אויף דעם אז מען זאל עס אריין ברענגען אין די ישיבות, דער איז נאטינג ראנג אז א מאמע זיצט אינדערהיים זי זארגט זיך וואס איר קינד טוט אז זי זאל קענען טשעקן וואס טוט יעצט דאס קינד, צו לערנט ער, צו דאווענט ער, צו שפילט ער באל, צו איינער בוליט אים. ווייל בוליאינג, כ'האב ענק געזאגט דעיס יאר גייט מען רעדן אז גרויסע בחורים פאר קינדער זאלן נישט טאטשן קלענערע, דאס איז א חלק פון בוליאינג, ס'איז דא אזאלכע קינדער אין חדר וואס זענען זייער אינסעקיור און זיי ווערן בוליס, זיי הייבן אן צו בוליען יעדן, יעצט דעי בוליס ביי אונז אין חדר ווען איך האב געקענט א בולי און איך האב אים צוריק געבוליט שטערקער ווי ער קען, אזוי, מיך האט ער אפגעלאזט. אבער נישט יעדער קען טון דאס, ס'דא מענטשן וואס זיי ליידן א גאנץ לעבן ווייל מ'האט זיי געבוליט אין חדר, און די עלטערן מוזן דאס קענען זעהן, מיר האט געזאגט דער שר החינוך אין ארץ ישראל אז פון ווען איך האב אים געהייסן ער זאל אריינלייגן ווידיאוס, נישט נאר ס'האט אויפגעטון אז מלמדים טאטשן נישט קיין קינדער, ס'האט אויך אויפגעטון אז ס'איז נישט דא קיין בולי, ווייל מ'זעהט עס גראד אז מ'בוליט א קינד, און נאכדעם האט עס אויפגעטון אז ס'איז נישט דא גראפיטיס אין די בעק יארד מער אין די סקול, ס'איז נישט דא מער. ווייל מ'זעט ווער ס'טוט עס, און ס'האט אויך אויפגעטון אז די אלע וואס זיי פארקויפן דראגס ארום און ארום די סקול בילדינג, ס'דרייען זיך דאך דארטן חברה וואס זיי פארקויפן, איר זעט אייביג שטייט נאו דראגס סקול עריע, דארט איז עס זייער הארב, אבער ס'העלפט גארנישט, אבער טאמער דו האסט א ווידיאו מאניטער דעמאלטס איז אלעס אין ארדענונג, ווייל דעמאלטס זעט מען ווער ס'פארקויפט און מ'שטעלט עס גראד אפ, סאו איך האלט אז דער עולם דארף יעצט אנהייבן צו גיין נאך א טריט פארווארד, ברוך השם ס'איז שוין דא אין אלע חדרים איז שוין דא ווידיאו, פיין נאו פראבלעם. ווער וואטשט עס? אדער דער מנהל? אדער אזוי ווי דער וויזשניצער מנהל פון די תלמוד תורה פון אנטווערפן האט געזאגט אז ער האט אויך מורא אז מען זאל עהם נישט חושד זיין האט ער אז דער מנהל גשמי האט זיין ווידיאו אויכעט און דער מנהל גשמי האט דער ווידיאו ביים מנהל רוחני סאו זיי קענען וואטשן איינער דעם צווייטן אבער יעצט ווען עס קעם פוש קאמס טו שאוו ווען ס'איז געקומען די פרשה פון באבוב האבן זיי עס אויסגעמעקט. און דאס איז א מורא'דיגע פראבלעם. און דאס איז זייער נישט גוט. יעצט ס'איז די נייער זמן, יעדער דערציילט איינער וואס ער פירט א סקול, כ'וויל ענק נישט זאגן וועלכע סקול ווייל פארשטייסט דאך ס'איז פרייוועט זאכן, ער זאגט ער האט די אנפאנג זמן, ער הערט אויס מיין האטליין האט ער געזאגט כ'האב געפייערט אלע טיטשערס, אלע, כ'האב געזאגט יור אלל פייערט, האבן זיי געפרעגט פארוואס, זאגט ער זיי פאר נאטינג, עטס גייטס דורכגיין אן אפליקעישן סקרינינג, און געס וואט, ער האט געטראפן צוויי טיטשערס. האבן א לעסביען היסטערי. ער האט עס געטראפן ווייל זיי האבן שוין געהאט צו טוהן אמאל, און מ'האט זיי איינגעזעצט, דעי דיד איט נאט ווער יו סופאוזד טו בי. יול בי סופרייזד וואסערע טיטשערס אין סאמער. פארוואס האט עס נישט געטוהן אין אלע מוסדות? דוב הייקינד האט אוועק געגנבעט נײַן הונדערט און פֿופֿציק טויזענט דאלער, פאר הונדערט טויזענט דאלער קען מען מאכן א נעישאן ווייד קאמפיוטער וואס מען זאל קענען טשעקן יעדן, געי, לעסביענס, אלעס, די היסטערי, וואטעווער. ס'איז יעצט געווען א מעשה, א מורא'דיגע מעשה, ס'איז זייער וויכטיג אז מען זאל רעדן דערפון, ס'איז געווען יעצט אין ארץ ישראל, האט מען איינגעזעצט א מלמד ווימער געבן דרײַצן יאר, ביים מן שטייט ורימה לא היתה בו, די רימה דאס דאס טאר נישט זיין, קיצור ס'איז געווען אזוי, ס'איז דא א שטאט דאס הייסט טאראנטא, און דארט איז געווען אין באבובער תלמוד תורה איז געווען דער מנהל דוד קעסלער. דעם ווימער האט מען געהאט ארויסגעווארפן פון יסוד התורה ווייל ער האט געטון מעשי נבלות, און דער דוד קעסלער האט אים אריינגענומען אין באבוב. ס'איז אויך געווען נאך א מלמד דארט וואס ער הייסט מרדכי גרינוואלד, ער איז א ברודער פון דעם גרויסן מנוול וואס ער הייסט מענדל גרשון גרינוואלד, ער איז א ראחמיסטריווקער חסיד. בקיצור זיי צוויי. דער מרדכי גרינוואלד מיט דעם ווימער ורימה לא היתה בו. בקיצור זיי האבן אפגעטון דארטן כל מעשי נבלות מיט די בחורים עד כדי כך אז איינער האט פארציילט אז ווימער פלעגט נעמען א בחור און אים ארויפזעצן אויבן לעבן זיין טיש און ער האט פארגעזאגט משניות און געלערנט משניות און ער האט שטעל דיר פאר ער האט אים געעפנט דעם זיפער און ער האט אנגעכאפט די ערווה פון דעם בחור, יעדער האט געזעהן, און מיט די אנדערע האנט האט ער געטייטלט אויף די משנה. איטס איטס אנבעליוועבל, איך דערצייל אייך זאכן וואס איז מיינד באגלינג, אבער מענטשן וואס האבן דארט געלערנט פארציילן עס און זענען זייער העפי מען האט אים אויפגעפיקט אין ארץ ישראל. און נאכדעם ווען ער האט געענדיגט דעם שיעור למשל עלף אזייגער איז ער זיך געגאנגען וואשן די הענט ווייל האט דאך אנגערירט א קינד ביי די ערווה, אבער לערנען האט מען געמעגט און יעדער האט עס געזעהן. יעצט דער באבובער מנהל דוד קעסלער האט איהם ארויסגעווארפן דעם ווימער מיטן אנדערן מלמד מרדכי גרינוואלד, למעשה אבער האט מען צו זיי געטענה'ט אז דאס איז נישט גענוג מען דארף רופן די פאליס, בקיצור ער האט זיך איינגעטענה'ט מיט דעם רב שיע פירער אז ער וועט מכשיל זיין אנדערע קינדער אויך. נו, דער סדר איז דאך, און בפרט נאך אין באבוב, מ'האט דאך געזעהן וואס האט זיך אפגעטוהן דארטן אין די קעמפ שלווה, ווען דער חזיר איז אריינגעקומען דארט, מ'האט דאך אלעס באהאלטן, דער סדר איז, מ'זאגט מע, קודם אבי ביי מיר איז עס נישט דא. באבוב'ער רב ר' בן ציון האט אן אייניקל וואס דער חתן דנן דייטש האט איהם מאלעסטעט, ער דער דריטער וויקטים, ער איז נישט געקומען פאר, ער האט זיך אפגעווישט די הענט מיט אנדערע, ווען די פון איהם האט יענער באקומען נאר זעקס חדשים, און וואטשט ווען ער קומט ארויס, גייט ער ווייטער טוהן די זעלבע. נו לאמיר האפן מ'כאפט נאך אפאר באבובער אייניקלעך. שעים אן יו ר' בנציון באבובער, שעים אן יו, ביסט נישט ווערט גארנישט, אן אויסגעבלאזענע איי. ס'איז געווען אין סאנז פלעגט מען מאכן פון א אייער שאלעכץ פלעגט מען עס ארום נעמען מיט אביסל זילבער פעיפער צו אויפפעינטן זילבער און מ'האט דאס געלייגט אין די סוכה האב איך אמאל געהערט פון קלויזנבורגער רב, אז נאכדעם ס'איז דורך די סוכות, טאמער האט מען זיך אויפגעפירט ווי עס דארף צו זיין, איז דאך עס א געוואלטיגע זאך, טאמער האט מען זיך נישט אויפגעפירט ווי עס דארף צו האט מען אראפגענומען די איי מיט וואס עס איז געלעגן אין די סוכה, מען האט געוויזן עס איז א אויסגעבלאזן איי געווען די גאנצע אלול מיט תשרי ליידער. עניוועי, סאו באבוב דו ביסט א סאנזער אייניקל, א אויסגעבלאזענע איי ביסטו, ביסט גארנישט ווערט אז דו ביסט נישט געקומען פאראויס. און נאך א זאך וואס איך האב געדארפט זעהן, אז פאר די צוויי וויקטימס זאל מען אים נישט געבן אזא סוויטהארט דיעל פון זעקס חדשים. אזויפיל האסטו דאך געקענט אפקאלן טשארלי היינס ביסט דאך אויך אין די קלאב פון די מאפיא פון די גענגסטערס וואס רופט זיך רבנן. עניוועי דער סוף איז געווען אז ער איז אוועק געפארן דער ווימער איז אוועק געפארן אויף וואו עיר הפעדאפילים האהא בני ברק בני ברק ער איז געווען א מלמד שעם דיך שיעור פירער יו שוד בי אשעימד אוו יור סעלף דו ווייסט גאנץ גוט וועם ער האט מאלעסטעד דו ווייסט אז ס'איז איינער פון דיין קרוב משפחה קרוב למלכות. און דו האסט אלעס באהאלטן. ער איז היינט אן איידעם פון די גרויסע רעבעס איז ער אן איידעם, יו שוד בי אשעימד אוו יור סעלף ביקאוז יו נאו הו הי מאלעסטעד, און אזא פנים האבן די רעבעס ס'איז נאך געווארן מאלעסטעט אין חדר, האהאהא, די רעבעס מיט די רעביש אייניקלעך מיט די רעביש איידעמער, דאס בלוט פון די קינדער.

און ער פארציילט אויכעט, ער פלעגט אהיים רופן קינדער, אויב איינער געדארפט אוועק פארן אויף א חתונה, צו וואס פלעגט ער האלטן די קינדער, און איינער פון די קינדער וואס זענען געווען ביי אים, היינט איז ער שוין גרויס, ער איז שוין א זיידע, פארציילט ער פלעגט זיך איינשפארן אין ביסקיסע מיט זיין אייגענע טאכטער, און איינמאל איז זיין טאכטער ארויסגעקומען וויינענדיג און געזאגט אז דו וועסט נאכאמאל נישט זיין גוט, וועל איך דיר ווידער טון די זעלבע. די מען רעד דא פון די לאועסט סקאם אוו די ערט. עניוועי, ברוך השם ער האט די זעלבע געטון יעצט אין ארץ ישראל, און מען האט אים אויפגעפיקט און מען האט אים. געגעבן דרײַצן יאר תפיסה, דעם פֿופֿטן דזשוני טווענטי טירטין האט מען אים אויפגעפיקט און מען האט אים געגעבן די תפיסה, יעצט דער שופט הייסט יפרח. ס'איז מסתמא א פרייער. זאגט ער איך פארשטיי נישט א רב א מלמד וואס איז משמש אלס א מחנך און א מורה אין א בית ספר זאל טוהן אזאלעכע שמיציגע זאכן וואס ער האט דארט געטוהן איך ווייס נישט פונקטליך ווייל אין ארץ ישראל שרייבן זיי נישט ארויס זאגט ער ס'איז דאך אנבעליוועבל ס'איז נישט נאר עס איז אן איסור דאורייתא הערט ווער ס'רעדט פון אן איסור דאורייתא דער שופט יפרח. נישט נאר ס'איז אן איסור דאורייתא, נאר ס'איז דאך אן עוון פלילי מן החוק אויכעט.
און די זאכן זענען געשען פון תשס"ב ביז תשס"ד. שטעל דיר פאר יעצט ער פלעגט סטראשען די קינדער אז טאמער דו וועסט אויסזאגן זאלסט וויסן וועל איך דיך ארויסווארפן פון תלמוד תורה, און דאס איז שוין וואו צו גיין. און דאס איז אויך א זאך וואס טאטעס דארפן אנהייבן צו לערנען די קינדער. זאלסט לערנען די קינדער אז די תלמוד תורה איז נאר א יחוס ווען ס'איז דא קדושה וטהרה, אויב נישט איז די גאנצע זאך גארנישט ווערט עניוועי. סאו טאמער סטראשעט מען דיך מ'וועט דיך ארויסווארפן, זאג ניין, איך וועל נישט ווארטן מ'זאל דיך ארויסווארפן, איך וועל דיך אליין ארויסנעמען פון דארטן. און דאס זאל מען אנהייבן א נייע זאך דאס יאר צו לערנען מיט די קינדער. טאמער איינער סטראשעט דיך עפעס און זאגט מ'וועט דיך ארויסווארפן, נישטא שוין וואו צו גיין. הע! זאלסטו קומען דערציילן נאך ענדערשט. שוין מיך האט מען אויך ארויסגעווארפן פון אלע שילן כהאב נישט קיין שיל סאו וואס איז יעצט? שטעל דיר פאר ווען איך בייג מיך ווען פאר די רשעים און איך זאג איך וויל דווקא דאווענען מיט זאלי כהן אין שיל אדער אויף פארטין הופער מיט דעם חזיר מענדעלע טייטלבוים וואלטן די קינדער היינט נישט געווען סעיף סוואלט געווען נאך א תעמולה נאך א רוק פארווערד וואלט עס אזוי צוריק געפלויגן אז מען וואלט שוין קענט אפישלי אריין קומען אין בעסמעדריש פונקט ווי אין די מקווה אויסגעטונערהייט. וויל איך זאגן נאכאמאל, יעדער זאל זיך לערנען פון דעם א מוסר השכל, א חזיר באלאנגט אין דזשעיל נישט אויף די סטריט. אין בני ברק וועט נישט ווערן די תאווה קלענער און האט אפגעהארגעט הונדערטער און הונדערטער קינדער. און די אלע וואס זיי טוען דאס און זיי באהאלטן נאר אבי ביי מיר איז עס נישט דא און דאס איז שוין גענוג זאל ער וויסן,

זיי וועלן אויך נישט האבן קיין דזשאב, טראסט מיר זיי וועלן נישט קענען חתונה האבן און זיי וועלן נישט ברויכן קיין דזשאב, זיי בלייבן נעבעך אין משוגעים הייזער. אויך וויל איך זאגן ס'האט מיך אפגעקאלט א רב די וואך און ער זאגט מיר הרב נחום איך וויל אייך זאגן באמת איך קען אייך נישט אויספיגערן איטס ווערי הארד טו פיגער יו אוט ער דערציילט מיר ס'איז דא א מעשה איך האב עס אמאל פארציילט אויפן האטליין אויכעט דער הייליגער בעל שם הקדוש האט געהערט אמאל א דרשה א שבת שובה דרשה פונעם נודע ביהודה האט ער געזאגט נאך די דרשה, ס'ווינדערט מיך ס'ווינדערט מיך הוא קדוש ומשרתיו קדושים איז אזא צדיק ווי ווייסט ער פון די אלע עבירות? דאס וואס ער האט אויסגערעכנט גרעפיק וואס די אלע אידן טוען דארטן אין פראג, עניוועי. למעשה, ער זאגט איך קען נישט משיג זיין פון ווי איר זענט אזוי פאראויס פון די גאנצע פון אלע רבנים אין די אלע עניינים. פארציילט ער מיר א מעשה אז ער האט א מקווה, איז א איד א אפגעהיטענער איד, אזוי זאגט ער על כל פנים, און ער איז א ער האט א שול, בקיצור זעהט ער ער איז געגאנגען אין מקווה, ס'איז איין שבת אינדערפרי, ער גייט פריער ווייל ער איז דאך א רב ער לערנט דאך פאר אור החיים הקדוש צו אנדערע עניינים, האט ער פארציילט אזוי אז ער האט געזעהן ווי דריי בחורים געווען ביי אים אין מקווה, זאגט ער, איר זענט אזוי גערעכט, איר ווייסט נישט ווי גערעכט איר זענט, זיי האבן נישט געטוהן גארנישט איינער מיטן אנדערן, נאר בהסתכלות אליינס, איינער האט זיך גוט געווישט באותו מקום, ס'האט אים אנגעהויבן צו ווערן א קי-שייווער, אלע צוויי וואס זענען געשטאנען מיט ביידע אויגן פארגאפט, געקוקט, הא, מ'זעהט דא עפעס, מיין ס'געשעהט דאך ביי דיר אויכעט, וואס זעהסטו דארטן וואס דו זעהסט נישט ביי דיר? ביסט דאך נישט קיין נקבה, ביסט דאך אויך א זכר. און ער זאגט אז ער האט געזעהן אז ס'טויג נישט די זאך, ווייל דער צווייטער וואס האט געקוקט האט זיך אים אויך שוין אנגעהויבן צו שטעלן, איז ער צוגעגאנגען און געזאגט בחורים טייערע איך וויל בשום אופן נישט איר זאלט קומען מער אין מיין מקווה, און איך בעט ענק גייטס פאר העלפ, עטס דארפטס האבן העלפ, עפעס איז גאוינג אן וויט יו. הגם כ'האב נישט געזעהן ווי מ'טאטשט זיך, אבער יו אר אין א ביג פראבלעם. און וועגן דעם זאגט ער מיר, איך וואונדער מיך אויף אייך, איר שרייט דאך שוין פינף זעקס יאר, ס'מוז זיין אין יעדע מקווה א דיוויידער צווישן איין סיעט און דעם צווייטן, און ס'זאל זיין אויף אן אופן הצניעות, מ'זאל זיך קענען אפווישן, מ'זאל זיך קענען, ווי מ'זאגט, רירן, יעדער זאל דיר נישט מוזן אנקוקן, און די שאוערס, ס'איז געווען גראדע שבת אינדערפרי נישטא קיין שאוערס, אבער די שאוערס מוזן אויך זיין בתכלית הצניעות. און ער זאגט מען טאר נישט לאזן טאקע יונגע בחורים גיין אין מקווה ווייל זיי זעען דארט זאכן וואס איר שרייט דאך דאס, מען זעט קישוי אבר, מען זעט אנדערע זאכן. קינדער ווערן אינגאנצן צוקאכט, זיי קוקן דאס צו, ד ד דאס איז דאס אידישקייט? אויף דעם גייט מען נאכדעם אהיים און מען פירט אפ א שבת קודש טיש און מען רעדט הויעכע בחינות? דאס קינדישע, די קאפ איז אים שוין אינגאנצן פארקלעמט מיט די אלע זאכן. עניוועי, איך וויל נאכאמאל געבן א ווארענונג פאר יעדן טאטן, א קינד האט נישט וואס צו טון אין מקווה, און אפילו א בר מצוה בחור אויך נישט, און אפילו א אינגערמאן אויך נישט, זענען נאך אלע פול מיט תאוות, און מען דארף פאררעכטן אלע מענער מקווה'ס זאלן זיין מער בצניעות, מען זאל זיך קענען אויסטון קיינער זאל נישט זען, מען זאל זיך קענען אנטון אזוי ווי אין די מקווה ווי איך גיי דא אין די איסט סייד. גייסט אריין אין אן אייגענעם צימער טוסט זיך אויס, נעמסט א שאוער, גייסט אין מקווה, א אייגענע מקווה פאר יעדן. און נאכדעם וואקסטו ארויס. קיינער זעהט נישט יענעם נאקעט. מען דארף ארבעטן זייער שטארק אויף דעם ווייל יונגע בחורים ווערן אוועקגעפירט. בפרט נאך אין סקווירא און די אלע משוגענע חסידות'ער. מען מוז גיין אין מקווה. יעדן טאג מוז מען גיין אין מקווה. ברוך השם אין בעלז און אין גער מוז מען נישט גיין. און בעלזער רב האט געזאגט דער אלטער רבי אהרן איך מאך א מקווה נאר טאמער א בחור האט אמאל דארפן גיין און געזעהן קרי חלילה. אבער סתם אזוי ווער גייט אין מקווה? וואס א. גענאקעטע חזיריי דאס, און הערשט איז נאך געווען דעמאלטס די מקווה צניעות'דיגערער פון היינט. איינער האט מיר געזאגט אז ער וואקט אריין אין סאטמאר אין די מקווה און ער גייט צו צו ביז צו זיין פלאץ און ער גייט נאכדעם אין מקווה און ער קומט ארויס און ער האט נישט געזען פופציג הסתכלות אסורות. דאונט גיב מי די באלאוני, איך בין אויכעט, איך בין נישט מיין נשמה איז אויך נישט פון ראזשינקעס געמאכט, איך ווייס אויכעט וואס דאס הייסט אויפצווואקסן און זיך דורכשטופן א גאנץ לעבן מיט נסיונות. סא וואס דער רב וויל עס באהאלטן פון דיר ווייל מען האט מורא ער וועט נישט הייסן אן איידלער מענטש? יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך, ס'איז דא ווידיאוס, איך האלט מען דארף עס איבעראל לייגן, איז יעצט אין קרית יואל האט איינער געלייגט ווידיאו, לייגט ווידיאו. פארוואס? ער טענה'ט אז אין זיין בעק יארד איז דא מיסט געשעט זנות, ער זאגט ער וואוינט אויבן, ס'איז דא בלעטער מיט אלעם אבער ס'איז דא קינדער דרייען זיך דארט, שפילן זיך דארט, און ס'איז דא איינער פון שטוב פון די דיורי הבית וואס ער איז א מנוול, בקיצור יענער איז געגאנגען האט עס צובראכן. איז ער געגאנגען און האט אים גערופן צו דין תורה. איז די ערשטע האט ער אים גערופן צו דעם בלינדן דיין מענדל זילבער. דער בלינדער דיין, און ער הייבט אים אן מסביר צו זיין פארן בלינדן דיין, ליסן, ס'איז א שטילע וועג, ס'איז אין מאנרא, ס'איז באהאלטן, קיינער זעהט עס נישט, און אז טאמער כאפט זיך אריין דארט א חזיר קען ער טון מיט די קינדער וואס ער וויל. האט מענדל זילבער אנגעהויבן צו טענה'ן, ניין ס'איז נישט ריכטיג. זאגט יענער הער אויס איך זע דאך דארט דרייט זיך איינער פון די דיורי הבית מיט די קינדער אינעם בעק יארד, הייבט ער אן צו שרייען דו עזות פנים דו מחוצף, מענדל זילבער קענסט בלינד זיין און קענסט זעעדיג ווערן, דו ביסט א אפגעפרעגטער שייגעץ עניוועי מיט דיין מאזני מרמה מיט דיינע אלע שייגעצעריי, די שפראך האט אפשר דיין טאטע אויף דיר גענוצט, ביי אונז נוצט מען דאס נישט מער. דער מענטש האט א סיריעס פראבלעם, ער זעהט איינער פון די איינוואוינער פון הויז דרייען זיך אין דעם יארד דארטן מיט די קינדער, סא וויל ער האבן דארט א ווידיאו, עזות פנים, עזות פנים. דו ווייסט פארוואס אונז זעמער אזוי אויס? ווייל מ'האט אונז אזוי אויפגעכאוועט, מיט ליגנט, מיט שקר, מיט בלאף, מיט באליידיגן יעדן, מיט הרג'נען מענטשן, רציחה, מיט אלעם. דערפאר האבן אונז נישט קיין פראבלעם צו נעמען שטיינמאן אים דערווערגן א איד פון הונדערט יאר. און די מין ארבעט, די מין וועג, חוצפה, משוגענער שייגעץ, חזר, עם הארץ, די זאכן ארבעט נישט. דער איד פרעגט דיך א שאלה, ביסט א רב, ער האט א פראבלעם אפהיטן די קינדער, ער וויל וויסן פארוואס ער טאר נישט לייגן קיין ווידיאו. און די וואס דו הייבסט אן די סלענג ווערטער, דאס וועט דיר שוין נישט העלפן, דאס ברענגט ענק נאר אראפ, דאס האט ענק אראפגעברענגט ביז יעצט, עס וועט ענק אראפברענגען ווייטער. איז ער געגאנגען צו נאך א דיין אין קרית יואל, האט אים יענער דיין געזאגט אזוי, הער אויס, על פי הלכה ביסטו זיכער גערעכט, נאר דא איז דא א פראבלעם, ווייסט דאך נחום ראזנבערג האט אנגעדרייט די שטאט וואס ס'גייט פאר, אונז האמיר באמת געהאלטן אז ס'איז נישט אמת, אונז האמיר געהאלטן ער איז א מנוול א חזיר און א משוגענער, און ליידער זעמיר געוואויר געווארן אז הלוואי וואלט ער נישט געווען אזוי גערעכט ווי ער איז. און דאס איז יעצט א האט סאבדזשעקט, דאס איז אזוי ווי לאמיר זאגן אין די צייטן אין די סיקסטיס ווען מען האט אנגעהויבן צו שלאגן זיך מיט דראגס, יעצט שלאגט מען זיך מיט דעם, יעדער איז אויף, מען זעצט איין מענטשן, ס'טוט זיך, איך קען נישט צושטיין אז דו זאלסט עס טון ווייל איך בין חושד מענטשן ווייל דעמאלטס גייען זיי מיר מעביר זיין פון מיין פאסטן, ס'איז יעצט איז דאס א האט אייטעם, הגם על פי הלכה ביסטו גערעכט און זאלסט דיך שלאגן אז מען זאל עס מוזן צוריק לייגן. די אינגערמאן זאגט איך בינס מסכים פון מיין טאש צוריק צו לייגן ס'קאסט מיך נאך צוויי טויזענט דאלער א כפרה אויף צוויי טויזענט דאלער מיין קינדס סעיפטי איז מער ווערט. און דער רב זאגט אים נאך מער זאלסט וויסן די רבנים זענען נאך נישט קאנווינסד אז זיי ווילן זיך אינטערגעבן אינטער נחום ראזענבערג ממילא האסטו א פראבלעם. נישט ווייל ער איז נישט גערעכט נאר ס'שטעלט זיך דא א שאלה ווי זענען זיי געווען אלע יארן? זיי זענען נישט קאנווינסד אז זיי ווילן זיך נאך אינטערגעבן אינטער נחום ראזענבערג זאגט אים דער רב אבער הער אויס זעהט זיך אויס אז ער האט געווינען, ווייל ער האט געווינען, נאר ס'דויערט נאך צייט, אבער איך קען מיך נישט אריינשטעלן אין די מערכה. יעצט איך זאג פאר דעם אינגערמאן א מעסעדזש אויפן האטליין, ס'איז דא אזאלכע קליינע קוקערס קענסט עס ארויפלייגן ביי דיר אינדערהיים און ס'וועט אלעס כאפן, טראסט מי, איך פארשטיי דיין מצב, און אן קענסטו ארויפלייגן א באהאלטענעם קוקער אויכעט וואס קיינער וועט נישט וויסן, און איינמאל מ'וועט כאפן דעם אינגערמאן וועסט אים איינזעצן וועט ער עס מער נישט אראפברעכן, לאז דיך נישט. דו ביסט גערעכט, ענד פייט פאר יור רייטס, ענד פאר יור טשילדרענס רייטס. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך. ס'איז דא קליינע ישיבות וואס זיי האבן א חוצפה צו נעמען פופצן הונדערט דאלער א חודש היינט, און זיי האבן נישט קיין שום מין עדיוקעישן וויאזוי צו האנדלען מיט שוואכערערע קינדער, צו אפילו קינדער וואס זיי האבן נישט מצליח געווען אין אנדערע ישיבות.

יעצט, איך האב אים געוואלט זאגן, דאס איז נישט דער וועג צו טון, דו האסט איין וועג צו גיין פייטן מיט די ישיבה פון ווי מען ווארפט אים ארויס און גיין צו די גאווערמענט, מען טאר דאס נישט צולאזן, די ישיבות קאלעקטן גרויס געלט, און איך בין זיכער ווען דו'סט געבן דיין זון די נייע ישיבה, דאס אלטע ישיבות די גרויסע האלט נאך אין איין נעמען אויף זיין נאמען פראגרעמס, איך האב יעצט געהאט א אינגערמאן ער זאגט מיר איך וויל גיין אין קאלעדזש א בחור גראדע, זאג איך אים פיין, בקיצור ער קומט אריין זאגן זיי דיינע קרעדיטס איז עקזאסטעד ווייל דו האסט דאך שוין אלעס גענומען אין יו טי עי, האב איך אים געזאגט ליסן זאג די ישיבה אז דו גייסט זיי מסר'ן און זאגן אז ס'איז שקר דו האסט גארנישט געלערנט, געגאנגען אין די ישיבה און זיי האבן זיך פארגליכן מיט אים, אזוי געווען סקווער פלעגט אמאל האבן א מאסן פראגרעם פון אלע קאלעדזשעס און געגאנגען ווי א ווי ס'געגאנגען א בחור אין ארץ ישראל גיב מיר דיין פאספארט גיב מיר דיין פאספארט און זיי האבן גע'גנב'עט און גע'רצח'נט פון דעם בחור זיין עדיוקעישן מיט זיין געלט. ס'איז געווען א בחור וואס האט אויך איז געווען עקזאוסטעט האב איך אים געזאגט גיי גראד צו די גאווערמענט האט ער געזאגט ניין ער גייט נישט ער גייט קודם רעדן מיט סקווער, סקווער האט אים צוריק געגעבן יעדע פרוטה. און דאס דארף יעדער טוהן יעצט דארף מען זיך ארגאניזירן קעגן די גענגסטערס. און יעצט וויל איך ענק זאגן נאך א זאך ביי די אלע ישיבות איז נישט דא פרייטאג קיין חדר, שבת קיין חדר, און זונטאג א האלבן טאג איז נישט דא קיין חדר, זיי פארן אהיים מיט די באסעס, אדער זיי בלייבן דארט מיט משפחות וואס דאס איז נישט גוט, אדער זיי בלייבן אין די ישיבה און די ישיבה האט נישט קיין השגחה. דער דער ראש ישיבה האט דיך אין דער ערד מיט אלע דיינע קינדער דיין געלט איז שוין זיין און דאס איז א גרויסע פראבלעם ס'האט מיר יעצט דערציילט איינער איז א אינגערמאן ער האט צוויי קינדער ער וויל זיך גט'ן ער וויל זיך נעמען דאס לעבן ער ווייסט אליינס נישט וואס ער וויל זאגט ער האט געלערנט אין א ישיבה אין מאנסי און אויך פאר שוואכע בחורים און זיי האבן נישט געהאט וואס צו טון זענען זיי געגאנגען אין מעיפל עוועניו איז דא א נורסינג האום זיי האבן דארטן געוואטשט מואוויס דער גארד האט זיי געלאזט ער איז געווען זייער גוט צו זיי א וואך און נאך א וואך און נאך א וואך. איין טאג זענען די אנדערע צוויי בחורים אהיימגעפארן, ער איז געבליבן אליינס, ער איז געגאנגען אויפן זעלבן פלאץ וואטשן טעלעוויזשען פרייטאג צונאכטס, און דער גוי האט מיט אים געטון אזאלכע עינויים קשים, ווייסט דער יונגל איז דאך נעבעך זעכצן זיבעצן יאר אלט, וואס ווייסט ער דען, דער גוי איז דאך שוין אן אויסגעהאדעוועטער חזיר, ער האט שוין אלעס געטרייט, עינעל סעקס, אורעל סעקס, וואס דו ווילסט האט ער שוין געטרייט, ס'איז דאך שוין אן אויסגעקאכטער אין דעם אלעם, האט ער אזוי געפייניגט דאס קינד, אז דאס קינד איז געווארן אזוי דיסטורבט דערפון, ער איז ווייטער געגאנגען אין די זעלבע ישיבה אבער מער איז ער שוין נישט געקומען דא וואטשען ווידיאו אבער ער זאגט דעט קילד הים פאר לייף דעמאלטס האט מען נאך נישט געהאט קיין עלטערן צו וועם צו רעדן ווייל זיי האבן דאך דיר נישט געגלייבט. איז דער סוף איז געבליבן אז ער איז געווארן א פגוע, האט זיך געמוטשעט אפאר יאר, ער האט חתונה געהאט, ער האט צוויי קינדער, ער האלט זיך ביים נעמען דאס לעבן, ער האט מיר געזאגט. ער גייט פאר העלפ, ס'העלפט נישט, מען קען נישט אנהייבן ביי די דריי און צוואנציק פאר העלפ ווען מען האט זיך געפלאגט מיט אזא קראנקייט אזויפיל יארן, כאטש זיבן אכט יאר. כ'האב ענק שוין געזאגט מ'זאל נישט שיקן די מיידלעך אין די נורסינג הוימס זינגען, בפרט נאך אין סקווער זיי שיקן דארטן, זיי האבן אפאר נורסינג הוימס ארום זיי, ווייל דארטן אין די געגנטן פון נורסינג הוימס, ווי וואסערע צרה איז געווען די נורסינג הוים דא אין ווילימסבורג, דער ווינער נורסינג הוים, וויפיל אידישע קינדער דאס האט אפגעפירט, וואס מ'ווייסט, אויפן פיפטן פלאר איז געווען כמעט ליידיג, מ'פלעגט זיצן דארט אויבן, פרעמדע מיידלעך, פרעמדע בחורים, זענען געשלאפן מיט די נורסעס אויכעט. א נורס האט מיר געזאגט שי יוזט טו העוו סעקס וויט די בויס. סאו דאס זענען אלע זאכן וואס מען דארף אנהייבן צו וואטשען, שיקסט דיין קינד אין ישיבה, ווער וועט אויף אים וואטשען? ס'דא אין ארץ ישראל איז דא א דער טשערנאבל רבי ער נעמט אן אמעריקאנער בחורים אבער ער זאגט קלאר דעם טאטן פון פרייטאג נאכמיטאג ביז זונטאג אינדערפרי מוזטו אים צושטעלן א פלאץ ווער וועט וואטשען אויף אים איך בין א רבי איך פיר טיש איך קען מיך נישט אפגעבן מיט די בחורים גיי נישט צו זיי דאווענען זיי קומען אין גרויסן בית מדרש, בני ברק איז הפקר, ס'וואלט געדארפט זיין מיט אלע ישיבות. עניוועי, איך וויל ענק זאגן נאך א אינטערעסאנטע זאך, ס'איז דא א איד א גרויסער גביר פון לונדון וואס האט געפענט א ישיבה יעצט אין ארץ ישראל פאר בחורים פון זעכצן ביז צוואנציג יאר וואס די טאטעס ווילן נישט געבן צו זיי האבן נישט צו געבן פאר זיי געלט צו מ'האט זיי ארויסגעווארפן פון ישיבות ער נעמט אן וואוילע בחורים וואס האלט מ'זאל זיצן און לערנען ער געבט זיי עסן און שלאפן אומזינסט ער געבט זיי נישט קיין מגיד שיעור ס'איז אזוי ווי א כולל טייפ. ווער ס'האט פראבלעמס מיט די בחורים און ער שעמט זיך דאך אים צו שיקן ארבעטן און ער וויל דאך ער זאל זיצן אין א ישיבה קען ער זיך ווענדן אין ארץ ישראל צו די ישיבה אויף רחוב שמואל הנביא אבער איך וויל זאגן ענק נאכאמאל ארץ ישראל איז זייער דעינדזשערעס ווייל ס'קען זיך צוכאפן איין שלעכטער שאבאבניק פירט ער אים אראפ פון וועג סאו דאס דארף מען וויסן צו די האסט דארט א מענטש וואס העט אים נאכקוקן. א מענטש וואס העט מיט אים מיטגיין צו ביי וועם ער העט איינשטיין אפילו יענער געבט צו שלאפן און צו עסן ס'איז דאך אזוי שבת מיט די אלע זאכן און איך האלט אז די זעלבע דארף מען טוהן דא אין אמעריקע אינדערהיים אין פוילן איז נישט געווען קיין ישיבות מ'איז ביז דער לובלינער רב האט געמאכט די גרויסע ישיבה חכמי לובלין געזעסן אין שטיבעלעך און בית מדרשן און געלערנט. די זעלבע דארף מען דא נאכמאכן אין אמעריקע אפאר כוללים א כולל טייפ ישיבה און בחורים זאלן זיך קענען משלים זיין. טאטע קען שוין נישט געבן זעקס זיבן הונדערט פופצן הונדערט דאלער א חודש, און מיט דעם העט מען אויך אונטערברעכן די אלע קליינע ישיבה'לעך וואס זיי געבן דיר עניוועי גארנישט. שוין, כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, דער גערער רבי האט יעצט ארויסגעגעבן אז אלע גערע אינגעלייט מוזן גיין שלאפן צען אזייגער און אויפשטיין זעקסע, און לערנען פארטאגס אביסל. יעצט דער עולם מיינט סתם דער גערער רבי האט נישט וואס צו טון. איך וועל ענק זאגן, ער הערט זיך אויס, זיינע נאנטע הערן מיין האטליין און זיי האבן אייגענע צרות וואס זיי ווייסן אויכעט, און דער אלטער גערער רבי האט נישט קיין מורא געהאט צו ארבעטן אויף קדושה וטהרה, און ער האט אויך נישט קיין מורא. ער ווייסט אז א אינגערמאן דארף זיך נאך צענע נישט דרייען אין די גאס. דעטס אלל. ס'איז נישט ווייל ער האט אינזין דיין לערנען, ער האט אינזין ער זאל זיין אין שטוב. נאך צענע טאר ער שוין נישט גיין אין די גאס, ווייל וועם מ'טרעפט דארטן זענען נאר מושחתים. זעקס אינדערפרי שטייט מען אויף צו לערנען. זייער א גוטע סיסטעם, כ'האב באמת הנאה אז ער נעמט די מענטשן אין די הענט אריין, און זיינע שטיבלעך לאזט ער נישט ס'זאלן זיין אפן נאך נײַן דרײַסיק ביינאכט, און פארטיג, ס'איז דא א מחיה. כ'האב מזל ס'איז דא איין גערער רבי וואס העלפט צו אביסל, ווייל ווען נישט, לויט וויאזוי סאטמאר האט אונז מסביר געווען, בין איך דאך דער מנוול, דער שייגעץ, און מ'טאר מיך נישט אויסהערן. ברוך השם אבי ס'איז דא א גערער רבי וואס ער העלפט אויך צו אביסל, נישט דיירעקט העלפט ער מיר נישט צו, אבער אומדיירעקט העלפט ער מיר צו. קאלט מיך אן א גערע אינגערמאן, איר וויינט אזוי, איר האט נישט ווי צו דאווענען. כ'האב גערעדט צו א קרוב למלכות, כ'ווייס נישט פונקטליך צו ער האט גערעדט צום רעבן אליינס צו צו די וואס זיי מאכן די דעסיזשענס, אבער ביי אונז אין גער קענט איר קומען דאווענען, צו איר זענט אין ארץ ישראל, צו איר זענט אין אמעריקע, אונז טו מיר נאך לאזן דאווענען, איר טוט די ארבעט פונעם הייליגן בית ישראל. איר זענט דער משגיח? ניין, זיי טוען אויכעט, זיי געבן אכטונג. מיר האט געזאגט א גערער, א מנהל, זאגט ער, ביי אונז א בחור אין א צווייטן בחור'ס צימער? הע, זה אחת בשר. מען געט אים אזוי ווייט א ווארף אוועק, אז ער פליעט פון ארץ ישראל ביז אמעריקע, אן א שיף און אן אן עראפלאן. און דאס דארף מען איינפירן איבעראל אין אלע ישיבות. און איך וויל נאכאמאל זאגן, די יאר האב איך מקדיש געווען אויף צו לערנען די טאטעס און די מאמעס, אז זיי זאלן לערנען זייערע קינדער אז נישט נאר די מלמד טאר דיך נישט טאטשן און נישט נאר ברוך מרדכי טאר דיך נישט טאטשן און נישט נאר די אנדערע חזירים טארן דיך נישט טאטשן אין דיין חדר טאר דיך קיינער נישט טאטשן אפילו א קינד אין דיין עידזש און אוודאי נישט פון אן עלטערע חדר. מען דארף מאכן אז די קינדער זאלן גיין אין עקסטערע טוילעטס די גרויסע און די קליינע זאלן זיך נישט טרעפן דארטן און דער מלמד זאל דארף שטיין אין דעם טוילעט און וואטשן אויף די קינדער נישט אינדרויסן, אין דעם איין קינד זאל נישט טאטשן דעם צווייטן, און מען זאל לערנען מען טאר נישט טאטשן, אוודאי אז מען וועט דאס נישט לערנען וועט דאס קינד טאטשן יעצט. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך, ס'איז יעצט געווען ארויפגעגאנגען א פיקטשער פון א פון א בחור וואס איז געווארן א חתן, זי איז א מיידל פון מאנרא, א סאטמאר מיידל, און ליידער ליידער דער פיקטשער איז אזוי זיי כאפן זיך אן בקירוב בשר, און דאס איז שוין פון די היימישע. סאו כ'האב געוואלט וויסן, רבותי זעמער אונז טאקע אזוי צו צולאזט שוין? איז שוין נישט דא ווער ס'קען רעדן מיט די בחורים און מיט די מיידלעך? יעצט איך האב ענק פארציילט מיט יארן צוריק האב איך געזאגט א שיעור, האט איך האב געזאגט א שיעור אויף מקוואות, כ'האב געבויעט א מקווה דא אין פלעטבוש, האט עס האט ער מיך גערופן ווייל כ'האב דערציילט מסירות נפש פון רוסישע מקווה אידן וואס האבן זיך מוסר נפש געווען פרויען וואס זענען געגאנגען אין מקווה, האט מיך געבעטן איך זאל קומען רעדן צו די ספרדישע פרויען, כ'קום אריין, ס'איז געווען אין א מיידל סקול, די מיידלעך זענען געגאנגען מיט לאנגע אייגענע האר נישט צוגעדעקט, כ'האב געוואוסט זענען נאך מיידלעך, פרעג איך די מנהל דו ביסט משוגע דא האסטו מיך אריינגעברענגט דאס איז דאך מיידלעך, איך זאל צו זיי רעדן פון הלכות מקווה און פון מסירת נפש, זאגט ער הער מיך אויס, אונז ביי אונז אין די עלעפטע קלאס לערנט מען הלכות נידה. ווייל זיי גייען דאך אויס, זיי גייען דעיטן, דארף מען זיי זאגן וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט, קריבות איז דאך אויכעט אן איסור. סאו איך האב עפעס א פראבלעם צו לערנען מיט זיי הלכות נדה? איך האב נישט קיין שום פראבלעם, אדרבה, זיי זאלן וויסן. איך דארף נישט זיי זאלן אהיים קומען מיט אן עקסידענט, ליסן, איים פרעגנענט, איי דאנט ניד דיס, וויל טאלק טו דעם. איך זאל זאגן אז מען זאל אנהייבן אין סאטמאר אין בית רחל לערנען הלכות נדה פאר מיידלעך? הע הע הע הע, קענסט רואיג מאכן נאך א חרם. עס וועט שוין זיין דער צווייטער חרם. אבער איך זאל זאגן אז ס'פעלט נישט אויס? ליידער איט קעים טו א פוינט וואו סאטמארע בית רחל מיידלעך דארפן פונקט אזוי לערנען הלכות נידה ווי שולמית מיידלעך, ווי בית יעקב מיידלעך, און ווי מיידלעך פון פראספעקט פארק, די סקול. נא נא נא רבותי.

לערנסט די מיידלעך אז זיי זאלן זיך נישט צושטעלן אזוי צו א פיקטשער, שטעלסט דיך אזוי צו צו א פיקטשער, ס'דאך אן אומגליק. וואס זאגט יעדער? ס'פארט ארום אין אלע טעקסט, די חבר'טעס, זי שיקט פאר אירע חבר'טעס, בעסער געזאגט זי שיקט פאר די זכרים חברים, ער שיקט פאר זיינע נקבות פרענדס, ס'איז אלל אווער אין די בלאג, ס'איז דאך אזא שאנד און א בושה, א מיידל וואס האט געלערנט אין קרית יואל אין בית רחל, פאטאגרעפירט זיך מיט איר חתן בקירוב בשר. קלאוס האגינג איז א שאנדע! דאס האט די רבי געלערנט נאך דרייסיג יאר איז אזוי פארגעסן געווארן אלעס וואס ער האט מיט אונז געלערנט, ער איז געווען ביזי מיט ביי האר פאר פארהייראטע פרויען, ער איז געווען ביזי ארויפצוגיין זאגן יעדע קימפעטארן מזל טוב, און מען האט אים געזאגט רבי ביסט דאך שוין אן אלטער איד שלעפסט דיך ארום צו אלע קימפעטארנס און ווי פאסט עס א קימפעטארן זיצט נישט אלץ צניעות'דיג, זאגט די רבי דו נאר דו. איך גיי דיר זאגן מזל טוב פאר די קימפעטארן ווייל איך וויל איר זאגן מזל טוב, אך! איך וויל זען צו זי האט איין בעט צו צוויי בעטן, און איך וויל זען ווי ווייט די בעטן זענען. געווען א אויסגעהאלטענער מענטש אין אלע זיינע מנהגים און אין אלע זיינע זאכן. בית רחל מיידלעך זאלן זיך אזוי פאטאגרעפירן ארומשיקן פיקטשערס מיט א חתן בקירוב בשר? ס'דאך ממש איז אן אומגליק. נע, ס'איז נאר די וואס זי איז א שיקסע. ניין ניין ניין ניין ניין דאס איז א בית רחל מיידל פון קרית יואל. הייבט נישט אן יעצט מיט די מעשות. איך וויל ענק בעטן, קינדערלעך, מען דארף אנהייבן צו טון צו די זאך, מען דארף אנהייבן צו לערנען מיט די מיידלעך קריבות מיט נגיעות מיט אלעם, טאלק אפענלי, איטס נאט סעקס, איטס קדושים תהיו, ווען ס'זאל זיין סעקס מיט ניבול פה וואלט עס נישט געשטאנען אין די תורה און אין שולחן ערוך, און אסאך טינט האט זיך אויסגעגאסן צו שרייבן אלע הייליגע הלכות, דזשאסט ביקאוס ס'איז געקומען די פאר אלטע אזיאטישע פערד. זיי האבן מיר איינגערעדט אז דאס איז סעקס, ס'איז געווארן איינגעגעסן אין די קאמיוניטי ס'איז סעקס, און נחום ראזנבערג'ס האטליין איז א מנובלישע האט. דער עולם זאל וויסן, די רבנים האבן אונז פארפירט, זיי האבן נישט געהאט וואס צו פארקויפן, זיי זענען אליין געווען נואפים, זיי האבן נישט געקענט רעדן פון עניני קדושה האבן זיי גערעדט פון ציונות און פון אלע אנדערע זאכן, וואס עט די ענד אוו די דעי איז נישט דאס וואס מ'האט געדארפט מיט אונז רעדן. שוין, ביז יעצט האב איך נאר צוגעלייגט, ביילאגירט.

קעגן פעדאפיילס דעט איז. שטייט אין פרשת וירא שטייט אזוי אברהם איז געווען הונדערט יאר ווען יצחק איז אים געבוירן האט שרה געזאגט צחוק עשה לי אלקים כל השומע יצחק לי נאכדעם שטייט ווייטער ויגדל הילד ויגמל ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את יצחק ותרא האט שרה געזען את בן הגר המצרי דער ישמעאל דער בן הגר המצרי אשר ילדה לאברהם. מצחק. סתם מען טייטשט מצחק, ער לאכט. דער תרגום טייטשט מחייך, ער לאכט. בקיצור, זאגט אבער רשי דריי פשטים. איינס איז עבודה זרה, אזוי ווי ס'שטייט ביים עגל אין שמות ל"ב ויקומו לצחק. די אנדערע איז גילוי עריות, אזוי ווי ס'שטייט ביי יוסף הצדיק אז ס'איז געקומען דער מענטש לצחק בי, ביי פוטיפר, און דער דריטער זאגט רשי לשון רציחה, אזוי ווי ס'שטייט אין שמואל ב', יקומו נא הנערים וישחקו לפני, זאלן זיך אויסשלאגן. על כל פנים, האט זי געזאגט ותאמר האט זי געזאגט לאברהם גרש האמה הזאת ואת בנה כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני יצחק, שיק אים אוועק. קיצור, ס'האט זייער נישט געפאלן פאר אברהמ'ן, אבער דער אייבערשטער האט געזאגט פאר אברהמ'ן, זאלסט וויסן, אל ירע בעיניך על הנער ועל אמתך, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, כי ביצחק יקרא לך זרע. יעצט, כ'האב געוואלט סתם ערווענען אז די רשי, דאס איז אלץ איינס, ס'איז די זעלבע, מצחק, דאס איז מדריגות. קודם הייבט זיך עס אן עבודה זרה. עבודה זרה הייסט, יעדע רב דינט עבודה זרה, ער דינט די קהילה, ער האט מורא אז ס'איז דא א איד אן עושר וואס ער וועט ארויסווארפן זיינס א משפחה, וועט ער אים אויפהערן צו געבן די פאר טאלער. נישט אז ער זאל טראכטן אז דער אייבערשטער געבט דאס געלט, נאר ניין חס ושלום ער טראכט דער איד געבט אים די פרנסה, און וואס איז געווען פאר דער איד האט געהאט געלט און פאר דו האסט געקענט דעם איד, דער אייבערשטער האט דיך דאך. ער האלט דיך דאך פון ווען דו ביסט געבוירן געווארן, ניין יענער איד, דאס איז עבודה זרה. איך ארבעט פאר א קהילה, פאר א ישיבה, איך ווייס ס'גייט פאר גילוי עריות, אבער איך מאך מיך נישט וויסנדיג. פארוואס זאל איך מיך מאכן וויסנדיג? איך באקום מיין טשעק, איים העיר פאר די מאני. דאס הייסט עבודה זרה, עבודה שהיא זרה לבעליה. פון דעם ציט זיך אריין אז מצחק הייסט גילוי עריות, מ'לאזט צו גילוי עריות, און פון נאכדעם ציט זיך אריין רציחה, רציחה האט צוויי זאכן, אדער הרג'עט ער אן אנדערן ווייל ער ווערט צומישט אין קאפ, ער גייט קודם מאלעסטן, אדער ער הרג'עט מענטשן, און ס'קען זיין נאך טיפער אויכעט רציחה ער הרג'עט זיך אליינס אויכעט, דאס איז וואס אונז ליידן מיר יעדע יעדע פאר טעג האמער אונז נאך א מאבד עצמו לדעת'ניק נעבעך, ס'נישט קיין דעת ס'גארנישט באט עניוועי. סאו דאס איז די קאנטיניועישאן פון רשי אין די דריי זאכן עבודה זרה גילוי עריות און רציחה. יעצט לאמיר צוקומען צו אונזער שמועס. עטס זעהט וואס איז געשעהן דא מיט די רבנים, זיי האבן געמאכט א חרם אויף נחום ראזענבערג, ער האט א מנוול'ישע האטליין, זיי קומען אן מיט אזא ערנסטן פנים אז מען קען מיינען אז וואס זיי זאגן איז אמת, א באנטש אוו בלאפערס פעיקערס למעשה, און יעצט זיך משדך געווען דער שומרי אמונים.

וואלט מען געלייגט א חרם ער האט געגעבן א הכשר, איך האב דעמאלטס געפרעגט וואס פאר רעכט האט דער מענטש צו געבן א הכשר אויף א סטאר, ער האט אמאל געלערנט, ער קען א בהמה, ער קען הלכות שחיטה, ער קען גארנישט, ער איז א בהמה. נעמט מען אזא מענטש און ער עפענט זיך א קהילה בוטשער סטאר, נאכדעם האט מען אים געכאפט האט ער נישט ארויס געקומען רבותי איך נעם אראפ דעם הכשר ווייל איך בין דורך געפאלן, ווייל ווען ער זאגט דאס קודם וואלטן זיך מענטשן געקאשערט די כלים. און נאכדעם וואלט ער געוויזן אז ער איז א ברעיוו מען. ער האט געהאט א דורכפאל און ער זאגט עס, ער איז מודה. מודים דרבנן היינו שבחייך. בקיצור, ער זאגט דאס נישט, ער האט אראפגענומען דעם הכשר, און נאכדעם איז געגאנגען סקווער האט ארויפגעלייגט א הכשר, דער גאלדמינצער. האט ער ארויפגעלייגט א הכשר. קאל איך אים אפ און איך פרעג אים ווי קענסטו טון אזא רשעות, זאגט ער איך געב נאר א הכשר אויף די געפאקטע סאלאמאן פלייש, זאג איך אבער דער עולם ווייסט דאס נישט, איך בין דארט געשטאנען אסאך מאל און איך האב געפרעגט מענטשן וואס זיי קומען ארויס זאג מיר דו ווייסט אז דאס האט נישט קיין הכשר נאר אויף די געפאקטע פלייש, זאגט ער ניין איך האב געמיינט אז סקווער געבט א הכשר אויף אלעם. ס'איז אנבעליוועבל וואס דא טוט זיך. נישט צום גלייבן. עניוועי. קומען די רבנים מיט אזא ערנסטן פנים און זיי געבן א הכשר, און זיי געבן ארויס א חרם, די זעלבע אזוי ווי דער הכשר נישט ווערט איז דער חרם נישט ווערט. נחום ראזנבערג האט דעם ארגסטן האטליין. עניוועי, יעצט איז געווען א פרשה מיט די גיטין, דער עולם האט נאך נישט געוואוסט ווי ווייט די רבנים זענען קאראפטעד, יעצט האט זיך אנגעהויבן די פרשה פון גיטין, דער גט מעושה איז א גט וואס דאס איז. מען טאר עס נישט געבן, ס'איז די פרוי איז אן אשת איש. איך הער זאגן מאחורי הפרגוד אז אייזיקל אייכענשטיין, דער וואס דער טאטע האט אפגע'גנב'ט פון האלאקאוסט סורווייווערס הונדערט טויזענט דאלער און מער, דער טשיילד מאלעסטער, איך הער זאגן אז ער האט נישט קיין מורא צו געבן פאר די פאלשע גיטין אויך נישט, איך הער זאגן אז אים גייט מען אויכעט אויפפיקן צו מען רעדט פון אים שוין דארטן אין די גאווערמענט. וואס האבן זיי געמיינט די רבנים, זיי קענען טאקע טון אלעס און ס'וועט קיינמאל גארנישט ארויסקומען? ס'איז אנבעליוועבל! געלעבט מיט אזאלעכע לגיונות און געפירט ער דעם עולם מיט אזאלעכע לגיונות. עניוועי. יעצט דער רבי אברהם שמואל געשטעטנער וואס איז זיך מוסר נפש מיט א האטליין, זיך מוסר נפש צו זאגן דעם אמת און ער שטעלט ארויף די אלע פרויען וואס זיי האבן נישט קיין כשר'ן גט. כ'האב שוין געזאגט אפאר מאל ער טוט א מורא'דיגע ארבעט און איך בין זייער צופרידן פון זיין ארבעט ווייל זיין ארבעט מאכט אז מען זאל מורא האבן צו מאכן די שייגעץ שטיק, ווייל די פרוי האט גארנישט אז זי האט א גט, און נאכדעם קען זי נישט חתונה האבן, קיינער וויל איר נישט, און זי האט גארנישט אז זי האט א גט, און שפעטער ווען זי האט חתונה זענען די קינדער ממזרים, כ'האב א מורא'דיגע הנאה אז איינער טוט אין דעם סאבדזשעקט, איינער וואס איז א מומחה. איך וויל אבער איין זאך פרעגן הרב ר' אברהם שמואל געשטעטנער, כ'פרעג עס נישט דיר וויי צו טון, איך האלט אז דו טוסט א גוטע ארבעט. איך וויל דיך פרעגן א שאלה. דער גט וואס קאשוי רב האט געהייסן מען זאל געבן מיט א גאן. ער האט נישט געהייסן א גאן, ער האט געזאגט ער זאגט צו עולם הבא און יענער האט גענומען א גאן און ער האט געשאסן. געגאנגען אזוי ווי פנחס בן אלעזר, ער האט געהייסן פנחס האט ער געמיינט ער מעג נעמען א רומח. איך וויל וויסן יענע. איז יא געווען געגעט כשר ביי יענע איז נישט געווען א שאלה פון א גט מעושה? און טאמער ס'איז יא דא א שאלה פון א גט מעושה פארוואס האסטו זי נישט אויפן האטליין? איי וועסטו זאגן זי איז א פרוי וואס זי האלט נישט ביים חתונה האבן אבער וואס איז מיט אירע קינדער? און דאס איז וואס איך וויל ארויסברענגען דא איז דא א פאנטש ליין וואס יעדער האט איין מענטש וואס ער איז זיין פרענד און אים וויל ער שיצן און אזוי האט זיך אנגעהויבן די ירידה פון כלל ישראל. עטס מיינטס אז מען האט אנגעהויבן צו בעקן די פעדעפיילס ווייל איינער האט אין א מקווה מאנס געווען א יונגע? אך! מען האט אנגעהויבן צו בעקן ווייל א רב האט עס געטוהן. נאראלער רב איז געווען אין בעלזא תלמוד תורה אין קראון הייטס דער מנהל האט ער געזאגט אפאר חדשים צוריק. מען האט זיך ארום געריסן דא נחום ראזענבערג מנוול נישט מנוול זאגט ער רבותי איך בין געווען מנהל אין קראון הייטס נישט געווען צו וועם צו רעדן ווייל דער אלטער בעלזער רב האט שוין נישט געלעבט תשט"ו דאכט זיך מיר איז אוועק תשי"ד איך האב געפירט די תלמוד תורה און יעדער מלמד האט נוהג געווען מנהג הפקר מיט די קינדער יעדער איך האב זיי נישט געקענט זאגן גארנישט איך האב נישט געוויסט וויאזוי שטעלט מען דאס אפ. ס'איז נישט געווען קיין בעלזער רב מער, ס'איז נישט געווען צו וועם צו רעדן, אין אחד העם דארט ווי בעלזער רב האט געהאט געפירט זיין הייליגע עבודה, דארט זענען געווען די מלמדים, ראזענפעלד מיט די אנדערע וואס מ'האט זיי שוין ארויסגעווארפן, איינער האט געקריגן א הארץ אטאק, מ'האט זיי ארויסגעווארפן, יעצט ווייל אונז שלאגן מיר זיך, אבער אמאל איז דאס געווען ליידער, מ'קען זאגן ליידער ס'איז געווען א מותר לכתחילה, ס'איז געווען כמעט אזא מצות עשה דאורייתא, ווי לייגן תפילין, איך וויל נישט זאגן ווי צו עסן מצה, ווייל מצה איז נאר איינמאל א יאר, לייגן תפילין יעדן טאג, יעדן טאג האט מען געכאפט קינדער, ס'איז אריין אונטער א מצות עשה דאורייתא, קיינער האט נישט געטרויעט זיך צו רעדן. סאו דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן דער בראך, ס'האט זיך נישט אנגעהויבן ווייל מ'האט געכאפט דארט איינעם אין א מקווה אמאל און מ'האט אים געבעקט, סאו מ'האט געבעקט רבנים מיט רעבעס מיט שיינע אידן מיט תלמידי חכמים. יעצט וויל איך וויסן הרב געשטעטנער ביסט ערענסט פאר דיין זאך? דו האלטסט אז דו טוסט א גוטע זאך? און אונז האלט מיר אלע דו טוסט גוט? כ'וויל דיך אבער פרעגן וואס איז מיט מיט די פרשה פון קאשויער גט? דארט איז אלעס געווען כשר אין ארדענונג? דו ביסט ברוגז אז דעם קאשוי רב'ס אן אייניקל, דער וואס זיין גרושה האט חתונה געהאט אין לאנדאן, אז זי האט נישט געטארט חתונה האבן און איר קינדער זענען ממזרים. און וואס איז מיט די אנדערע גט וואס איז געווען? וואס פנחס האט גענומען א רוימעכער, גענומען א גאן און ער געסטראשעט און מ'האט געגעבן א גט, דאס איז יא גוט? טאמער ס'איז גוט, זאג אונז פארוואס. ווייל אפשר צווישן די אלע גיטין וואס מ'האט געגעבן בכפיה האבן זיי אויך דעם זעלבן היתר. אפשר אז א רב העכער אכציג זאגט אז ס'איז גוט איז עס גוט אפילו אין די תורה שטייט ס'איז נישט גוט חס ושלום. אונז וויל מיר וויסן, דער איז וואן רול פאר עווריבאדי אדער נאו רול פאר נאובאדי? וואס איז מיט יענעם גט? יעצט וויל מען אונז גיין נאך ווייטער, דעם גט וואס שמואל פריעד האט אנגעדרייט מיטן קאפישער רב, וואס איז מיט יענעם גט? פארוואס רעדסטו נישט פון יענעם גט? יענער גט איז געווען כשר צו נישט? איך ווייס נישט פונקטליך ווער יענער איז געווען, און איך ווייס נישט פונקטליך צו זיין ווייב האט חתונה געהאט, און איך ווייס נישט פונקטליך וואס דארטן איז פארגעגאנגען, נאר טאמער האט זי נישט נאכאמאל חתונה געהאט, זענען דאך די קינדער נישט קיין ממזרים און זי נישט קיין אשת איש. שאלה נאר צו ער דארפן זיצן שבעה נאך איר, קען זיין זי לעבט שוין נישט, צו ער וואלט געברויכט ווען צו זיצן שבעה נאך איר, נו, אויף דעם עמיר שוין דורכקומען. ס'דאך נאר א דרבנן, נאר דער ערשטער טאג איז מן התורה, בקיצור, אויף דעם עמיר שוין זאגן אז אפילו איז זי נישט געזעסן שבעה, שוין עמיר מאכן א שווייג. אבער לאמיר פארשטיין. וואס איז מיט יענעם גט? ווער איז יענע פרוי און וואס איז מיט אירע קינדער? לייג זיי אויך ארויף אויפן האטליין. און דאס איז וואס אונז וויל מיר אויסלערנען דעם ציבור. אויב ווינער רב מעג שיקן קויפן סושי יעדן טאג דורכן גבאי'ן, מעגט עטס אלע עסן סושי. איי ס'שטייט אין ראשית חכמה אז אויף תאוות היתר ליידט מען חיבוט הקבר, אז דער רב טוט עס מעג איך עס אויך טון. און דעיס זאלט עטס אלץ געדענקען, יו העוו טו רימעמבער דיס, וואן פאליסי פאר עווריבאדי. ס'איז נישטא א רב איז אנדערש פון א בעל הבית איז אנדערש פארקערט א רב דארף דאך זיין נאך שטרענגער. סאו דעיס איז וואס אונז וויל מיר פון רב געשטעטנער, אונז וויל מיר א שיעור, אונז וויל מיר וויסן וואס איז מיט דעי צוויי גיטנס, אונז ווייסט מען אז ס'איז געווען מיאוס, ס'איז געווען פון די היימישסטע רבנים, אלע רבנים האבן דעמאלטס געטענה'ט ס'איז א פאלשער און א פסול'ער גט, און מ'האט עס דורכגעלאזט. און אונז וויל מיר וויסן נאך א זאך רב געשטעטנער, ס'איז דא א איד וואס האט זיך געשלאגן מיטן ווייב, און ער האט געהאט א טאכ, און ער האט פארלוירן די קינדער אלעס, האט געהאט א טאכטער א קטנה, און ער האט איר מקדש געווען, איך עס מיט אים זייער אסאך מאל אין רעסטעראנט, איך טרעף אים אין רעסטעראנט ביי פרישטיג.

זעט אויס ס'איז געווען אדער באצאלט געלט אדער געסטראשעט, און ער שרייבט דארטן אז דער טאטע וואלט ווען נישט געטון אזא זאך ווייל ער ווייסט ס'איז זיין טאכטער, דער טאטע האט מיט די טאכטער גארנישט, ער האט זי פיינט שנאת מוות, ער האט איר נישט געקענט זען, די מאמע האט גובר געווען, און ס'אינטערעסירט אים די טאכטער פונקט ווי ס'אינטערעסירט אייך דאס מיידל. שרייבט ער א היתר אז ס'איז כשר אז די זי האט געמעגט חתונה האבן, סאו אויב אונז זארגן מיר זיך אויף גיטין פסולים, אינז וויל מיר וויסן וועגן די קינדער וועגן ממזרים, אינז האמיר דא א פראבלעם, א טאטע זאגט ער האט מקדש געווען זיין טאכטער אלץ קטנה, און זי ווייסט נישט צו וועם, און זי איז אסור לכל האנשים שבעולם, די די אליעזר עבד אברהם איז געגאנגען זיכן א שידוך פאר יצחק, ער איז געווען דער שליח. יעצט די דין איז ווען מען שיקט א שליח ער זאל מקדש זיין און די שליח קומט נישט צוריק איז וואס איז? קען די פרוי נישט חתונה האבן קיינמאל ווייל זי קען נישט וויסן וועם ער האט מקדש געווען פאר איר ממילא איז זי דאך אן אשת איש און דאס איז געווען וואס בתואל האט געוואלט טון ער האט געוואלט הארגענען אליעזר עבד אברהם סאו ער האט געברענגט די אלע זאכן אין די ספרים סאו איך וויל פארשטיין. דאס מיידל האט געמעגט גיין חתונה האבן בשאט נפש? וואס מ'האט זיך נישט געקענט אראפזעצן מיטן פארטנער און זיך פארגלייכן? קוק אהער, פאר סעקשועל אביוז האט שוין ברוך מאטל אויסגעגעבן ביז יעצט דריי פיר און פינעף מיליאן דאלער, און יעדן קאסט עס געלט. דער וועג איז געגאנגען אין תפיסה זיצן אויף זיבן יאהר, און ער האט פארלוירן א הויז ווייל מ'האט אים געסאוט ציוויל. אויף יעדע שטות איז דא געלט ציוויל, מ'זעצט זיך אראפ מיטן פארטנער און מ'זאגט ליסן איך וויל דאך דיין טאכטער זאל חתונה האבן ערליך, איז לאמיר גיין זיך פארגלייכן, קאסט א מיליאן דאלער געט מען דעם טאטן א מיליאן דאלער, לעזער קעסטנבוים האט דאך גענוג געלט פאר זנות, אה עס זאל זיין זנות און נישט זנות האט ער נישט קיין געלט איך פארשטיי, ער גייט עס דאך אויך אלעס פארלירן טראסט מי. ווי שלמה המלך זאגט. כל הבא על אשה זונה לסוף מבקש ככר לחם. ער העלפט אויס דא די אלע כזייערים ברוך מותכם מיט נאך ערך. ס'גוט, נאו פראבלעם. אבער אונז האמיר אן אנדערן סיסטעם, מ'גייט צום רב שרייב א תשובה אז אלעס מותר. דער רבי דער דברי יואל האט אמאל געזאגט אז ס'שטייט. תלמיד חכם, שעשה עבירה ביום אל תהרהר אחריו בלילה, זאגט די גמרא פארוואס א תלמיד חכם טוט אן עבירה בטאג זאלסטו נישט מהרהר זיין אויף אים ביינאכט, וואס שמא עשה תשובה, טאמער האט ער געטוהן תשובה איז היים געגאנגען און ער האט געזעהן אז ער האט נישט גוט געטוהן האט ער תשובה געטוהן, זאגט די גמרא נישט שמא עשה תשובה נאר ודאי עשה תשובה. תשובה. נישט אפשר האט ער געטון תשובה, ער האט זיכער געטון תשובה. איז זאגט אונזער הייליגע רבי דער דברי יואל ודאי עשה תשובה מיינט ער האט געזנומען ביינאכט ער געשריבן א תשובה אז אלעס וואס ער האט געטון אלע עבירות איז געווען מותר לכתחילה. דאס זעלבע דא אויך נעמט א רב שרייבט א תשובה מען לאזט יענעם חתונה האבן. סאו וועם האסטו יעצט אנגעטון? האסט אנגעטון א אומשולדיג צובראכענע אידישע נשמה וואס זי ווייסט אפילו נישט אין וואסערע א מעס זי איז אריינגעגאנגען, שי דאזנט איווען נאו. און דאס וואס מען פארלאזט זיך דער טאטע וואלט נישט געטון, כ'האב ענק שוין געזאגט, אלע חזקות פון די חזל זאגט שוין דער חתם סופר, דער רבי האט עס אמאל נאכגעזאגט ביי פארלערנען, דער רבי האט עס נישט נאכגעזאגט פון חתם סופר, ווייל כ'האב עס געזען אין רבינ'ס חידושי סוגיות שטייט נישט פון חתם סופר, אבער דער חתם סופר זאגט עס אויך, עס איז היינט מענטשליכקייט אזוי געפאלן אז אלעס וואס די גמרא זאגט אז חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו, און דאס אז דער האט רחמנות אויף זיין טאכטער, אלע זאכן איז היינט נישט דא. חוץ מזה און זיין טאכטער איז נישט זיין טאכטער ווייל די מאמע האט זי שוין צוגענומען. סאו בעסיקלי איז זי די באל אין די פוטבאל פיעלד וואס מען שטויסט אהין אהער. דו האטסט אבער געוואלט וויסן די תשובה פון רב וואזנער איז אזוי קראנט אז מען האט געמעגט לאזן חתונה מאכן דאס קינד דאס דאס מיידעלע האט היינט שוין א שטוב מיט קינדער אזוי זאגט מיר די טאטע די קינדער זענען כשר צו זענען נישט כשר. נאר דא לאזט ער דיך נישט אריין. פארוואס? דאס איז עס, ווייל פון קאשוי רב ווילסטו נישט אנהייבן, ווייל ערגעץ מוז מען געהערן, און מיטן אלטן פאפער רב ווילסטו נישט אנהייבן, ווייל ער האט דאך דא נאך פאלאוערס און ער האט קינדער מיט אייניקלעך, און מיט רב וואזנער גייסטו אויך נישט אנהייבן, ווייל ווען נישט האסטו מורא דאס פארלירן. יעצט וויל איך דיר מסביר זיין, אין די תורה ווען דו נעמסט אן די גאנצע תורה, אזוי זאגט דער רמב ם, דאס ביז איך האלט אלעס אין די תורה, נאר איין קלייניקייט נישט, נטע רבעי, ס'איז גארנישט, ס'האט נישט צו טון מיט סעקס, ס'האט נישט צו טון מיט עבודה זרה, ס'איז נטע רבעי, כ'האב אנגעפלאנצט, זאגט דער אייבערשטער צו ווארטן פיר יאר, דאס וויל איך נישט האלטן. זאגט דער רמב ם, הרי הוא אפיקורס גמור לכל התורה כולה, איי וואס האסטו א פראבלעם דערמיט, ער האלט דאך די גאנצע תורה. די תורה איז אזוי ווי א פיקטשער אז ס'איז א גרויסער באלון איין קליינער לאך איז אלעס דיפלעיטעד האסט א באס קאסט פיר הונדערט טויזענט דאלער א מאנסי באס א נייע האסט רעדער דערויף מאכט א קליינעם לאך אין איין ראד די באס פאלט אראפ ער קען שוין נישט פארן ער קען האבן געזאלין ער קען האבן א מאטאר ער קען האבן א דרייווער ער פארט נישט. איין זאך איז די תורה, איין אות אז דו גלייבסט נישט דערין, איין זאך וואס דו זאגסט דאס וויל איך נישט אננעמען, ביסט אן אפיקורס לכל התורה כולה. איז די זעלבע דא אויכעט. כ'פארשטיי דו שלאגסט דיך מיט דעם גט, מיט יענעם גט, ס'איז זייער פיין. די מענטשן וואס זיי האבן נישט ווי מען זאגט קיין, זענען נישט קיין אנשי שם, האסטו נישט קיין מורא פאר זיי. אבער איך וויל יעצט זעהן. געב אונז א מיינונג אויף די צוויי גיטין וואס איז געווען וואס פנחס איז געווען אינוואלווד קאשער רב זיין אייניקל פנחס האט געהאט די גאן און אויכעט געב אונז א מיינונג אויף קאפישער רב צו קען זיך פארשמירן פריד האסטו מורא. ער איז א גענגסטער, ער האט אומגעברענגט די שטוב פון ר מעכל לעבאוויטש מכל וכל, און נאכדעם איז ער געגאנגען האט נאך געכאפט פון דארט א קינד, ווייל מעכל האט געהאט וואוילע קינדער, שטעל דיר פאר, פאר זיך, פאר זיינס א קינד. סאו רבותי, די באדאם ליין איז, איצט זעהן מיר שוין ווער רבנים זענען און וואס זיי האבן געטון אלע יארן, אין עני סאבדזשעקט. צו דאס האט מיט גיטין, צו מיט קידושין, צו מיט חליצות, צו מיט וואס דו ווילסט, צו הכשר. און אויכעט מיט פעדעפיילס. וועגן דעם זאג איך ענק רבותי אונז מוז מיר צוריק פייטן און די אנלי וועי אונז גיימער קענען צוריק פייטן קעגן די רבנים און וועגן די פעדעפייל סיטשועישן איז אז אונז גרינדן מיר אן אייגענעם ארגענעזעישן פון אלע מאלעסטעד קינדער. אלע וואס איז געווארן מאלעסטעד זאלן זיך צאמנעמען און נישט קיין מורא האבן אונז מיר זיין די שטערקסטע ארגענעזעישן וואס איז דא. כ'האב יעצט געליינט אז ס'איז געווען אין קליוולענד אהייאו האבן זיי געמאכט אזא מין ארגענעזעישן און וואס איז געווען ס'איז געווען יעצט א קינד מ'האט אים גערעיפט דארטן זענען זיי אלע געשטאנען פארן קאורט און פארן דזשאדזש און זיי האבן פראטעסטעד דאס האב איך שוין געשריבן יארן אז מ'דארף דאס מאכן ווי שטייט אז אונז קען מען נישט נאכלויפן זאלי קאן שטיין פאר זיין הויז ווען ער האלט די חזירים מלמדים. ער האט נאך אפאר, נאר די קען ער נישט פטור ווערן ווייל די זענען קרוב למלכות, אדער האבן זיי זיך געשפילט מיט אים און ער מיט זיי, אדער איז דא זאכן וואס ער ווייסט אויף זיי און זיי ווייסן אויף אים. סא דער סוירטען פיפעל וואס מען טאטשט נישט. ווי שטייט אז אונז קען מען נישט טוהן די זעלבע? משה טורנער, איך זעה שוין נישט זיין נאמען אויפן קאורט צעטל, זעהט אויס אז מען האט יא געמאכט א דיעל אונטערן טיש, איך מיין די גרינוואלד האט אים גענומען צו זיך אין די קאמפעני, און דער מעליצער דזשיקובער רבי האט געקענט פועל'ן אז מען זאל אים נישט דן זיין אויף די אנדערע פאר זאכן וואס ער האט. ווייעלעיטעד די בעיל. דאס איז נישט א זאך וואס אונז דארף מיר זיך לאזן פון פון די פאר שקצים. מען דארף גיין, איך האב שוין איינגעגעבן פעיפערס, מען דארף יעדער זאל איינגעבן א פראטעסט אז מען זאל אים ארויסווארפן פון זיין דזשאב. ער איז שטארק ווייל ער ארבעט פאר די גאווערמענט. ער נעמט קעיר, ער איז א טשאפלען פאר די אידישע פריזנערס. מען דארף זאגן ער איז א קרוק. מען דארף זיך נישט לאזן פון זיי. יעצט מאנסי, איר ווילט דווקא האבן אלע חזירים אין די גאס?
איז דעט רייט? פארוואס זאלט עטס ענק נישט ארגענעזירן די אלע צובראכענע נשמות די אלע וואס מ'האט מאלעסטעט און גיין פאר זוגיבי'ס אפיס און מ'עט אראפברענגען די לאוהאד לאוער האדסן נוספעיפער און מ'עט מאכן א ויצעקו? כ'מיין טאמער קלערט עטס אז איך אליינס קען דאס אלעס טוהן איך קען נישט איך בין געווען דאנערשטאג ביינאכט פאריגע וואך ביז שפעט שפעט ביינאכט אויפן קעיס פון קאלקא אין ניו דזשערסי, אינדערפרי האב איך שוין געמוזט זיין פרייטאג אין מאנסי אין ניו סיטי אויף די קעיס פון טורנער. ליסען, איף יור נאט גאנא קאאפערעיט און איף יור נאט גאנא העלפ, עט עטס האבן נאך פגעים. עט מען דאס נישט אפשטעלן. אלרייט מען האט עס אפגעשטעלט ברוך השם פופציג זעכציג זיבעציג פראצענט, אבער ליסען ווי האב טו געט ריד אוו איט פיינעלי.

דאס ווייסט מען נאך נישט פונקטליך, דו זאגסט ער איז טויט, קען זיין ער איז דאך ער איז דאך געווען א צדיק זאגסטו, ווי הייסט ער דאך ער לעבט נאך, מעג מען דאך רעדן אויף אים. ס'איז ממש א אומגליק וואס דא איז פארגעגאנגען און מ'לאט דאס אלעס צו. יעצט כ'האב ענק געזאגט ס'איז דא דא גרויסער פראבלעם מיט דעם דוב הייקינד, ער איז דאך א וועלטס גנב מיט קאודזשאו וואס ער האט געטוהן, ס'איז דאך דא היסטערי אויף אים פארדעם אויכעט אבער כ'וויל נישט אריינגיין. עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג. ווען ער איז געגאנגען מיט די נײַן הונדערט און פֿופֿציק טויזנט דאלער וואס די גאווערמענט האט געגעבן אז מען זאל ווי מען זאגט זעהן אז מען זאל לערנען די דזשואיש קאמיוניטי ס'זאל נישט פארקומען סעקשועל פראבלעמס מיט אלעם ער האט דאס אוועקגעלייגט יעצט איז מען געוואויר געווארן איך האב מיך געפייט אויף דעם און די געלט זאל נישט גיין צו וועיסט האב איך געפייט יעצט די דעילי ניוס האט אים געוואלט אינטערוויאן האט ער נישט געוואלט ענטפערן למעשה איז מען געוואויר געווארן אז די געלט ליגט אריינגעלייגט ס'איז געגאנגען צו דעם רב פויגל צו דעם מעט קאונסיל פון דארט איז עס פארשווינדן ערגעץ אויף פאר ראקעוועי און דארט האט מען עס געגעבן צו אן ארגענעזעישן וואס זיי טוען פאר טשיילד פראטעקשן האט מען זיי געגעבן דאס געלט יעצט איך וויל פארשטיין ווי האט מען געלייגט די ניין הונדערט און פופציק טויזנט דאלער ס'איז אסאך געלט. נאכדעם וויל איך פארשטיין נאך א זאך, אין פאר ראקעוועי האבן אונז נישט געהאט קיין פראבלעם אז מ'זאל רעדן פון סעקשועל אביוז אפענלי, נישט דארט האט מען אונז געדארפט האבן אז מ'זאל אונז אויסלערנען סעקשועל אביוז, אונז ברויך מיר עס האבן, ביי די חסידים, ביי די פרומע, אין ווילימסבורג, בארא פארק, אין פלעטבוש, און די בני תורה, לעיקוואוד, מאנסי, מאנראו. דארט ווי מ'האט זיך איינגערעדט אז מ'טאר פון דעם נישט רעדן, מ'דארף לאזן מ'זאל מאלעסטן יעדעס קינד. אין פאר ראקוועי? פאר ראקוועי פלעגט מען מיך רופן איך זאל קומען זאגן דרשות, זיי האבן נישט געהאט קיין פראבלעם צו האבן געזאגט סעקשועל אביוז? מ'האט נישט געמוזט זאגן אזוי ווי יענער האט געזאגט זיין אז ער איז געווען א א אפגעהיטענער איד האט ער געזאגט מיין דאס האט געהאט א יענץ, זיין פרוי האט געהאט א בעיבי א מיידל האט ער געזאגט מיין דאס האט געהאט א יענץ. ס'איז נישט קיין דאס און נישט קיין יענץ, ס'איז א אידישע טאכטער. ס'איז א אידישע פרוי און א אידישע טאכטער. דא האט מען נישט געטארט רעדן גארנישט. מ'האט געזאגט דארטן, איך ווייס דארט, מ'טאר עפעס נישט אנרירן, עפעס מוקצה אום שבת. סאו וואס האט מען דא אויפגעטון מיט געבן דאס געלט פאר פאר ראקעוועי? און וואס האבן זיי געטון מיט דעם געלט? ווייסט וויפיל? עדס מען האט געקענט ראנען פאר דעם געלט, נאר גארנישט, אונז פייט מיר יעצט אויף דעם אויך, אונז גייען מיר זיי נאך, די צייטונגען גייען נאך, זיי גייען נאך די ארגענעזעישן. א חוצפה אין א האז, און מ'גנב'עט, נעמט געלט וואס איז דעדיקעיטעד פאר קינדער און מ'גנב'עט עס, סאו דוב הייקינד שטעלט זיך ארויס אז ער איז דא צו פראטעקטן קינדער, איך האלט ער איז די זעלבע רוצח ווי יחיאל בראונער. און ווי ברוך מרדכי לעבאוויטש. נאר יחיאל און ברוך מרדכי האבן נישט געקענט האלטן זייער ערווה ביי זיך, און דוב הייקינד טוט אויך די זעלבע אז ער לאזט מען זאל מאלעסטן קינדער ווייל דאס געלט וואס איז געמאכט מען זאל עדזשוקעיטן דאס האט ער באהאלטן. פאר דעם האט ער מורא. ער האט מורא עס זאל נישט ארויסקומען, ווייל אממ די רבנים זאגן ליסן דוב יו וואנט יור סיט. סאו אונז האמיר קיינעם נישט אויף וועם מען קען זיך פארלאזן איצט מוז מען אליינס פייטן די בעטל רבותי איף יו נאט גאנא טשיפ אין עטס וועט נישט אנקומען אין ערגעץ עטס ווייסט ס'איז אלץ געווען די רבי סאטמאר רב זכר צדיק לברכה האט אונז אלץ געגעבן יעדעס יאהר עפעס א רמז פארוואס דאס איז א יאהר וואס משיח דארף קומען. ביסט נאך משה פון דעם פון יענעם אזוי זעכציג יאר אהער מיט אהין. רבותי ס'איז דא יעצט א טשענס משיח זאל קומען אז מ'וועט אויסווייפן די פעדאפיילס קומט משיח נאר יעדער מוז צוהעלפן יעדער מוז אריינלייגן א פלייצע. ס'געווען אמאל א גרויסער צדיק האט געזאגט פאר א צווייטן ביסט דאך אזוי הייליג וואס ברענגסטו נישט משיח'ן? זאגט ער משיח קען נאר ווערן געברענגט דורך כלל ישראל ווען א יחיד קען אים ברענגען דאן טוט ער זיך אלץ איינרעדן אז ער האט געברענגט דעם משיח, און עס וועט בלייבן אויף אייביג, ווייל דער משיח וועט קומען וועט מען שוין נישט שטארבן, עס וועט שוין בלייבן אלעס אויף אייביג, דאס זיך איינרעדן אז ער איז געווען אין כח צו ברענגען משיח, משיח קען נישט קיין יחיד ברענגען, משיח קען נאר געברענגט ווערן דורך א רבים, גאנץ כלל ישראל, אם אמנם שבו כולם בלב ונפש. אלע מוז מיר אינאיינעם, רבותי, אינאיינעם וועלן מיר אויסווייפן די פעדאפיילס, אליינס וועלן מיר עס נישט קענען מאכן, און יעצט האמיר גענוג רעזיסטענס, און יעצט האמיר גענוג א שווערע מלחמה, סאו יעדער דארף צוהעלפן. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. כ'האב געוואלט זאגן אז וויאזוי ס'כאפט זיך אריין ביי אונז די אלע חוטב עציך ושואב מימיך, מ'בויעט יעצט אין וויזשניץ א נייע בית מדרש, אין מאנסי, איך ווייס נישט פונקטליך ווער, צו סרול, צו מענדל, צו מאטעלע, ס'איז נישט קיין חילוק. למעשה זאגט מען מיר אז זיי האבן גענומען דעם וואלצער, דער וואס איז אוועק געלאפן פון ארץ ישראל ווייל ער האט מאלעסטעט דארטן אין תלמוד תורה אין קוממיות הונדערטער קינדער משך די יארן, קוממיות'ער רב האט אים געבעקט, למעשה איז ער געשטארבן, וואלצער זיצט דא, ער האט געוואלט צוריק פארן. נאר מ'האט אים קאנפיסקעיטעד די הויז מיט אלעם, איז ווי טרעפט ער פלאץ? טרעפט ער פלאץ אין וויזשניץ, דארט ווי ס'איז דא פול מיט חזריי, דארט האט ער געטראפן פלאץ. איז איך הער זאגן ער איז גאר דער וואס ער גייט נאך געלט פאר די שול, ער דארף דאך האבן פרנסה פון ווי צו לעבן, גייט ער נאך געלט, און אידן געבן אזא איד געלט. און אזא איד מעג האבן א חלק אין בויען א שול ווען ס'שטייט קלאר לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב. ס'איז אנבעליוועבל ווי מ'האלט דא. ס'איז ממש נישט צום גלייבן. מענטשן זענען אפילו ברוגז מ'האט מיר געשריבן אז מ'האט אויפגענומען דעם זון פון חיים האלפערן צו זיין א מלמד אין זאליקא'ס תלמוד תורה. אין לאנדאן, און מענטשן קענען עס נישט אויסהאלטן ווייל זיי זאגן אז א משפחה שיש בה מוכס איז כולה מוכסין. לאידך גיסא איז דא וואס טענה'ן דער זון האט גארנישט געטון, וואס איז ער שולדיג?
ווי האט יענער געזאגט? ס'א איד האט געפרעגט עפעס א גרויס. דער וואלפסאן דער וואס ער פליעט אין הימל. די ליטווישע זענען דאך ביזי און מ'טאר נישט רעדן לשון הרע. בקיצור א איד פרעגט אים ס'זאל זיך משדך זיין מיט נחום ראזענבערג זאגט ער אים נא חלילה ער איז אין חרם. און אלע רבנים האבן אים אפגעקאלט דעמאלטס און געזאגט דו ביסט משוגע אזוי זאגט מען אויף א מענטש. איך מיין און אז ער איז אין חרם זענען זיינע קינדער אין חרם. און דו הייסט דער חשובער איד וואלפסאן נאר אזוי זענען זיי אלע. זיי גייען ביזי מען טאר נישט רעדן לשון הרע אויף משה פינקל, שלעזינגער האט נאך נאכדעם זונטאג ווען ער האט שוין לאנג מודה געווען די דעוויל גאט טו מי האט ער נאך געשריגן ס'איז לשון הרע און אנדערע ראש ישיבות וואס זאגן דרשות אין מאנסי האבן זיך אויך אנגענומען פארשטייסט ער האט געמעגט פארקויפן נבילה פלייש נאר דא די פראבלעם אז די רבנים האבן זיך פארטשעפעט מיט נחום ראזענבערג וואס האבן נישט געוואלט ס'זאל ארויסקומען זייער זנות זענען שוין זיינע קינדער אויכעט אסור לבוא בקהל חס ושלום. דאך אזא קאראפשען. און דאס איז שוין וואלפסון וואס ער הייסט דער פיינער.
די זעלבע טוט זיך יעצט אין ארץ ישראל. מען האט אנגעמאקלט שטיינמאן די ביינער. מען האט עפעס ארויסגעגעבן א פאלשן בריוו פון דעם סטייפלער. דער סטייפלער האט עס געזעהן, מען האט עס אים געוויזן, זאגט ער ווער עס האט דאס געשריבן וועט נישט מוציא שנתו זיין. כ'האב ענק שוין געזאגט וועגן מוציא שנתו זיין ער זאל זיכער אוועק פארן וואוינען פון די שטאט די לעצטע נאכט ווייל ביז דעמאלטס דארף ער נישט קיין מורא האבן ביז די לעצטע נאכט פונעם יאר דארף ער נישט קיין מורא האבן ער דארף ערשט אנהייבן זיך צו זארגן פאר די לעצטע נאכט ווייל די חסידים גייען אים הרג'נען ווייל די רבי האט דאך געזאגט ער וועט נישט מוציא שנתו זיין זאל דעמאלטס נאכט די לעצטע נאכט פון יאר זאל ער אוועק גיין ערגעץ אנדערש פאר אזאלכע ס'איז געווארן אזוי ביליג גאנץ כלל ישראל מיט אלע זאכן מ'קען שוין פאר קיין צעטל נישט גלייבן. איך וויל איין זאך וויל איך פארשטיין, מען האט געמאכט דא א, ס'איז דא עפעס מען גראבט טויטע, זענען זיי געגאנגען זיי האבן ארויסגעגעבן אז ס'איז נישט אמת, ס'איז נישט דא קיין טויטע, מען גראבט נישט, איז דא ווידיאוס וואס מען האלט אין איין אריינשיקן ווי זיי האלטן אין איין ארויסנעמען ביינער. ס'איז אנבעליוועבל די גאנצע סקעלעטאנס וויפיל ס'בלייבט נאך אפילו ס'איז נישט צום גלייבן. דא תשובה נודע ביהודה אז א כהן מעג גיין היינט אויף א בית החיים וואס איז שוין עלטער פון צוויי הונדערט יאר ווייל די קברנים אין פראג האבן אים געזאגט אז ס'בלייבט שוין נישט קיין אפילו קיין רקב אויך נישט. זעט אויס דארטן איז אנדערש די ערד, דא אין ארץ ישראל איך זעה גאנצע די סקעלעטאנס מען קען אלעס זעהן פונקטליך, סא האלטן זיי אין איין מכחיש זיין די מציאות אז מען גראבט שוין נישט יעצט גראבט מען שוין נישט קיין טויטע און שרייבן זיי דא אויף איינעם זיי ווארפן אויף אים צעטליך ער הייסט שלום שישא. שישא סדרניש זיין די יהדות אמעריקע התעוררי דער הויפט. מחטט שכבי, שלום שישא שם רשעים ירקב, מנהל מוסדות דושינסקי, דער הויפט באלעבאס פונעם פראיעקט אין בית שמש, בקיצור שרייבן זיי אז מען זאל אים שרייען צא טמא צא תאמר, יעצט זיי שרייבן דא אז ער האט בלוטיגע הענט און זיי רופן אים דער שלאנג, דער שלאנג שלום שישא. יעצט קודם האב איך געוואלט זאגן פאר די סאטמארע בהמות, דער טיטל דער שלאנג, דער נחש, דאס האט זיך מיר געגעבן, איך געב עס נישט אויף, ליסן, אז עטץ ענק האלטן ארום שפילן מיט מיין טייטל, וועל איך מיך מיט ענק ארום שפילן, וואס וועסטו טון, איך גיי מיך רופן סאטמאר רב, וואס וועסטו טון דעמאלטס? איך וועל מיך רופן סאטמאר רב פארטי פיפט, וואס וועסטו טון דעמאלטס? סא דאס זאלט עטץ נישט טון, עטץ האטס מיר געגעבן א טייטל שלאנג וואלט עטס לאז מיך מיטן טייטל נחש. ס'ווערט געברענגט אין פרק שירה אז דער שלאנג דער נחש זאגט סומך השם לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים. דער אייבישטער איז סומך, ער ליינט אונטער די אלע וואס זענען געפאלן. און ער מאכט גראד די אלע איינגעבויגענע מענטשן. און דער אייבערשטער האט געהאלפן און די מלחמה פון קעגן פעדאפיליע איז אזוי קיין עין הרע געלונגען, ס'גייט נאך ווייטער אן, אבער ס'איז אנבעליוועבל ווי שנעל ס'איז געגאנגען און ווי גוט ס'איז געגאנגען. האמיר אונז נאר איין ווארט צו זאגן פארן אייבערשטן, הייליגער באשעפער שכוח! סא כאפטס נישט יעצט דעם טייטל שלאנג וואס האט עטס מיר געגעבן און מ'האט עס אויסגעשטעלט אין גאנץ בארא פארק ביי טאמסאן און צוויי זיבן אכט יאר צוריק אין ווילימסבורג אין אלע צייטונגען לאזטס מיך מיט דעם טייטל איך בין דער נחש. סא וואס גייט עטס יעצט און עטס גנב'עטס עס צו און עטס געטס עס אוועק פאר שלום שישא? חוץ פון דעם געבט עטס דאך דעם טייטל שלאנג ווער ס'טוט ערליכע זאכן. שישא זאגט ער האט זיך האט בלוט אויף זיין הענט. און נאכדעם האב איך געוואלט וויסן מיט וויפיל ווייניגער בלוט האט שישא וויפיל די גאנצע ארגענעזעישן פון דעם הייזעריגן מיילעך שטערן וואס דאס הייסט אתרא קדישא וואס ווערט געפירט דורך דעם גענגסטער דוד שמידל. דער דוד שמידל זאל זיך נעמען זינגען מיט א פידל ווייל ער האט בוגד געווען אין די אלע טויטע. סאו איך פארשטיי באמת נישט ווי מעגט עטס ווארפן א פאשקוויל דער שלאנג שלום שישא. און נאכדעם, איך האב ענק שוין געזאגט, און איך וועל ענק זאגן עס נאכאמאל, ירושלימ'ער אידן, האלטס די אלע פאשקווילן פאר זיך, און די אידן וואס געבן געלט פאר די גרויסע מצוה פון ראטעווען בית החיים זאלן וויסן דאס גייט פאר אפאר אידן אין טאש, דער טוט דא גארנישט אויף, אונז ווייסן מיר דעם אמת, ליידער זעמער אונז נכשל געווארן מיט סאושעל מידיע, אונז קוק מיר אויף די טמא'נע כלי. און מען זעהט אלעס וואס דארט איז פארגעגאנגען און ארה'לע יעקטער האט אונז געוויזן ווידיאו ווי זיי גראבן טויטע און יעצט קומט נאך ווידיאוס אריין זיי שרייען ס'איז נישט דא קיין געגראבעכץ ס'איז נישט דא מ'טרעפט נישט טויטע מ'טרעפט מ'טרעפט פון אלעם. לעיזער קעסטנבוים, ירושלימ'ער רב, איך רוף דיך ירושלימ'ער רב. ביסט אזוי ערליך פונקט ווי דער ירושלימ'ער רב. דו ווילסט פירן דא אלע דעם פאליטיק ווייל דו האסט אפאר טאלער, כ'האב דיר שוין געזאגט. נישט. געב שנעל אויס דאס געלט און לעב פאר דיין געלט ווייל וועסט עס פארלירן. טראסט מי. נעקסט טיים אז דו ווילסט מאכן גרויסע זאכן פאר כלל ישראל דירות מיט אלעם זאלסטו בעסער אומקוקן דיך וואס דו טוסט ווייל יעדן מוף וואס דו טוסט איז נאכדעם וואס דו האסט געגעבן פאר א חזיר ברוך מטכין געלט. נאכדעם האב איך געוואלט זאגן משיג, מ'האלט אין איין ווארפן צעטלעך, הארצרייסנדיגע בריוו צו כבוד קדושת אדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א לכבוד זיין באזוך אין ניו יארק, און מען רעדט דא וועגן די גראבן די טויטע ווי תולדות אהרן, ווי איז אייער תולדות אהרן'דיגע רגש? מיר בעטן אייך איר זאלט אייך צושטעלן צו האבן רחמנות אויף די ישני עפר, און איר זאלט זעהן אז מען זאל די עסקנים אפשטעלן פון צו גראבן. כ'האב מיר געוואלט וויסן, בשעת דוד שמידל האט אלע יארן געגראבן און מ'האט געמאכט גרויס געלט, ווי געווען תולדות אהרן זאל זיך צושטעלן? ווי געווען תולדות אהרן זאל זאגן עפעס א ווארט? זיי האט נישט אינטערעסירט גארנישט, כ'האב ענק שוין געזאגט, תולדות אהרן. איז אינטערעסירט פאר איין זאך, געלט. דאס אלעס וואס זיי זענען אינטערעסירט פאר געלט. און וועגן דעם זענען זיי ליידער נישט מצליח. איך געדענק ווען תולדות אהרן, ווען דער תולדות אהרן רבי איז אוועק, איז געקומען רב יצחק פריד פון ברוקלין געהאלטן אין איין קאלן די עדה און זען צו שטעלן דוד'ל דוד'ל דוד'ל. נו האבן זיי געזאגט גוט מען טוט עס טוהן. און איך האב מיך לאזן קאסטן האט ער געזאגט. מיין יצחק פריד איז מחליט אז דוביד'ל דארף זיצן אויף זיין טאטענס פלאץ. פיין. אז ער האט עס מחליט געווען האט מען אים געפאלגט. יעצט זיי האלטן זיך אין איין האלטן אינאיינעם די עדה, די עדה קומט וויזיטן תולדות אהרן, ירושלימ'ער רב, זיי האלטן זיך אינאיינעם. אבער תולדות אהרן האט היינט נישט קיין שום געפיל פאר די שיטה און פאר אידישקייט, איך האב ענק שוין געזאגט, ס'איז דא יש אומרים אז זיי נעמען גאר געלט אלע יארן פון דורכ'ן זוויהל. זיי אינטערעסירט גארנישט קיין אידישקייט, זיי אינטערעסירט איין זאך, איך האב מוסדות, איך מאך געלט. און דאס איז זיין עונש וואס זיי ליידן. ווייל דער פריעריגער תולדות אהרן רבי אברהם יצחק ער געקומען דא אויף אמעריקע ווייל מען האט געגעבן מספרים, מספרים הייסט מען האט געזאגט גלאט כשר פלייש קריגן נאר מיוחסים און די איבריגע באקריגן געהעריג פלייש, איז ווי אזוי האט מען געוויסט וועם ס'קומט זיך וואס איז געווען גלאט כשר האט געהאט א נאמבער מ'האט געזאגט אין די יאטקע אין די פרי דעם נאמבער יעדע וואך האט זיך עס געטוישט האט מען געוויסט אים קומט זיך עס וועגן דעם ווען דער בעלזער האט עס געהערט האט ער געזאגט איך וויל אויך גלאט כשר ווען נישט מאך איך אן אייגענע שחיטה. און ער האט אנגעפיפן, און די תולדות אהרן איז געקומען דא דערציילן פארן סאטמארער רעבן זכרונו לברכה, און דעמאלטס איז דאך עזריאל גליק געווען סאטמארער רעבע, סאטמאר האט אויך געהאט אפאר רעבעס, ס'איז געווען דער דברי יואל דער הייליגער רעבע, און נאכדעם איז געווען ר' שלום האלפערט, און נאכדעם איז געווען עזריאל גליק, יעצט האט מען געהאט אסאך רעבעס, נאכדעם געווען ברך משה, און היינט האבן מיר אהרן מיט זלמן לייב. איז דעמאלטס איז ער געקומען ער וויל רעדן צום רעבן. האט מען אים נישט אריינגעלאזט, דאס האט מיר יאסעלע קאהן פארציילט, ער פאר בושה איז ער געפארן אויף מאנטריאל אויף שבת, און מען האט אים געזאגט אז דו ווילסט דיינע מוסדות זאלן עקזיסטירן, דו ווילסט קריגן איין פעני פון אונז זאלסטו וויסן פאר שוין צוריק, און ער איז צוריק געפארן. דער איד האט געהאט א חשבון, ער וויל בויען מוסדות און פארן אייבערשטן און טוהן קדושה וטהרה, און מען טאר נישט נעמען קיין געלט פון די מדינה, אבער נבילות טרייפות מעג מען עסן, ס'נישט קיין שום פראבלעם. על כל פנים וואס האט געהייסן ביי די עדה נישט גלאט מעג מען עסן חסידישע איד. ס'איז א דזשאוק די גאנצע זאך געווען, דער איד איז דורכגעפאלן ביטערליך, כאטשיג ער איז געווען א וואוילער איד און א הייליגער איד, ווען ס'איז געקומען צו פאליטיק ער האט עס נישט געקענט נעמען, ווייל ער האט געוואוסט וואס זיין שווער האט געליטן פון די חיות אין זיבנבערגן אין סאטמאר. האט ער זיך אפגעלאזט, ער איז צוריקגעפארן, ער האט געזאגט זאלן די קינדערלעך עסן טרייפות, דער עיקר זאלן שרייען יהא שמי' רבא. דעטס אלל הי וואס אינטערעסטעד. און נאכדעם טאמער איז דאס לצנות נישט געווען גענוג גרויס האט ער געלאזט צוואה רבותי איך האב געקענט מעמד בנסיון זיין נישט נעמען קופת חולים מיט טיפת חלב מיט די אלע זאכן מיט געלט פון די מדינה אז עטס קענטס נישט מעמד בנסיון זיין נעמטס געלט און נאך אזא צוואה האט מען גענומען אין בית שמש געלט און קוק וויאזוי תולדות אהרן בליהט אין אלע זייטן ס'וועט נאך בליען אין אלע אין גאנץ ארץ ישראל וויבאלד דו נעמסט געלט עסטו בליען. יעצט איז געווארן אביסל שווער ווייל דער לפיד וויל נישט געבן קיין געלט, אבער איר ווייסט יענער האט דאך געזאגט איך זאל אזויפיל האבן וויפיל איך וואלט גענומען, און יעצט איז דא אהבת חינם און אז ס'איז דא שנאת חינם, ס'איז דא אהבת חינם אונז האמיר ליב תולדות אהרן סתם דזשאסט פאר די פאן אוו איט, איך גיי נישט אין די שיטה פון ר' יש אבנים וואס זיי נעמען געלט דורך אנדערע מוסדות, שטח האבן זיי גענומען, זיי בויען א לאנד, ע.
הע? דער עיקר איז, אונז מוז מען אים געבן סימפאטיע, מוז מען אים לאזן פירן דא א טיש, א גאנצע זאך. עפעס א חשבון איז דא, ווייל די עדה החרדית, ער בעקט נאך די עדה, כאטשיג זיי טוען די אלע פאלשע זאכן מיט גראבן טויטע. עפעס גייט דא פאר, פאליטיקס. אבער איך רוף דאס אהבת חינם. איך האב יענעם ליב פאר גארנישט. זיי האבן נושא חן געווען ביי סאטמאר און זיי קענען טון וואס זיי ווילן. דער קלויזנבורגער האט פיל ווייניגער נאכנישט געטון. און מ'האט אים שוין ארויסגעווארפן פון שטאט, און אזוי אויך אנדערע רעבעס, ארויסגעווארפן באגלייט מיט מוזיק און אונטערגעשטעלט שטיקלעך, ר' ברוך משה האט געהאט א מחותן ר' יהושע משה וויזשניצער רבי איז געקומען דא אויף א שמחה האט מען אים אנגעקלאפט און אנגעמאכט, יהושע משה האט גארנישט געטוהן ווייניגער ווי די תולדות אהרן טוט, גארנישט, ער האט אפילו נישט געטשעפעט מיט די עדה אויך נישט, ווייל ער איז געזעסן אין בני ברק. נאר דאס איז אהבת חינם וואס אונז געמער חנינא פאר תולדות אהרן, יעצט קומט די ברידער תולדות אברהם יצחק, מיט זיי זעמער אונז אין לאוו. זיי קענען טוהן אנקאנדישענעל לאוו, זיי קענען טוהן וואס זיי ווילן. שיטה משה איז דאס היינט שוין געשטארבן? משה משוגענער פרידמאן האט עפעס מיט די שיטה? ער האט עפעס מיטן רעבן? עניוועי. יעצט צו מיר גיין ווייטער. איי, ס'איז געשען דא א מעשה דא. ס'איז אן אייניקל פון אלי' דוד'ל פלעכטל. ער האט אונז אויסגעלערנט תורה און יראת שמים. קלאצנבורגער גלח איז ער געקומען יעדן זונטאג שרייען. אויפן קלאזנבורגער רב ווייל ער געפירט א שיינעם שבת. און יש אומרים אז ער האט גאר אראפגעשטופט דעם רעבנס טאכטער אויכעט. איך וויל נישט זאגן פארוואדע ווייל ער איז א שוכן עפר אבער אזוי האט מען דעמאלטס געשמועסט. עניוועי ער האט געמאכט א פערפעקט דזשאב. סא זיינס אן אייניקל, זי א טוירטי טו יער אולד גירל האט זיך פארליבט נעבעך יעצט אין א סייקאלעדזשיסט, זי געגאנגען צו א פרויען סייקאלעדזשיסט, נישט צו א מענער, צו א פרוי, אזוי ווי דער דין איז צו גיין צו א פרוי, און סאם האו האט די מאן פון דעם פרוי סייקאלעדזשיסט געווארפן אן אויג אויף איר, און דעי ווענט אוט, און זיי האבן געמאכט א דעיט און זענען געווארן חתן כלה און זיי גייען חתונה האבן, זי האט איבערגעלאזט א שטוב מיט קינדער. און ער האט איבערגעלאזט א ווייב. פרעסטידזשיעס מענטשן פון פלעטבוש. יעצט איז אן אנבעליוועבל סיטשועישן וואס דא גייט פאר. און מען דארף זיך וואטשן ביקאוז איינמאל אז דו עקספאוזסט דיך פאר יענעם דיינע אינערליכע פילינגס האסטו א פראבלעם. פארוואס? ווייל יענער גייט אויף דעם רייטן. עניוועי. כ'האב שוין גערעדט דערפון, איך וויל עס נאר יעצט זאגן בקיצור. די עיקר וואס איך וויל זאגן איז, כ'האלט דו קענסט זאגן, ס'איז געווען דא זישא האנשטאדער, ס'קומען כסדר סייקאלעדזשיסט סייקיאטריסט, יעצט האמיר געהאט א נחמיה וועבערמאן, יעצט האמיר געהאט אסאך מענטשן, יעצט האמיר איינעם אין מאנסי, יגן. אלס חזירים און נבלים וואס זיי קענען זיך נישט האלטן די הענט ביי זיך, און אין לונדון האבן מיר דעם פעימעס חיים האלפערן. יעצט דרייט זיך ארום דא נייע צעטלעך אין שטאט, ס'הייסט להשיג הוא איינער מסדר י ט אין מאנסי, ס'הייסט יידל מעלבער. איך וויל זאגן פארן עולם, די אלע מענטשן וואס זיי נעמען אויף אינדערהיים, זיי נעמען אויף אן א סעקרעטערי מיט אן אפענע טיר אין א פראפעשענעל פלאץ ווי ס'איז דא ווידעא, זאלט איר נישט גיין צו זיי, ווייל איר וועט הערן אפאר יאר ארום אז יידל מעלבער, איז געווען נאך א נחמיה וועבערמאן. איף יו ניד העלפ גאו פאר העלפ אין א פראפעשענעל פלעיס אין א פראפעשענעל עטמאספעיר. כווייס נישט וויאזוי סאיז צוגעקומען אז דער מאן פון דעם סייקאלעדזשיסט די פרוי האט זיך באפריינדעט מיט דעם. מסתמא איז עס געווען א האום דיעל מהאט עס געמאכט אינדערהיים ווייל סאיז ביליגער דעם רענט. יעצט דעיס אז דער איד פון זעכציג האט גענומען א דרייסיג יעריג מיידעל דעיס מאכט האלבוועגס סענס, אבער דאס אז א דרייסיג יעריג מיידל זאל נעמען אן אלטן מענטש פון זעכציג וואס ער האט שוין מסתם דייעביטיס, ער האט שוין מסתם אסאך אנדערע מעדיקל פראבלעמס, סאו איטס אנבעליוועבל וואי שי דיד איט, נאר די תירוץ איז, כ'האב ענק שוין געזאגט, ווען אונז האמיר שטעלט א כלה אונטער די חופה הייבט מען איר אן צו לערנען. אוי ווען דאס דעיסט טון. דעטס א מיסטעיק, די ווייבל האט מען געדארפט אויסלערנען אז מען דארף עס טוהן בקדושה און בצניעות, אבער מען דארף עס טוהן מיט א פול עטיטוד, נישט יו שוד פיל גילטי אבאוט איט. דאס איז דער איינציגע וועג ווי דער אייבערשטער האט באשאפען די בריאה אז מען זאל קענען האבן קינדער, דער איז נאו אדער וועי. און אויכט מען דארף האלטן אין איין לערנען די ווייבלעך ס'איז דא אזויפיל גרופעס מען קומט זיך צאם וועיט לאס דעיס אלע שטותים ס'דארף זיין א געהעריגע גרופע איך זאג עס שוין א לאנגע צייט מען זאל לערנען מיט די ווייבלעך און מען זאל אויכט לערנען מיט די מענער מען זאל זיי זאגן טייערע קינדער עטס זאלטס וויסן א מערידזש איז אזוי ווי א פלאוער ס'בליהט און ס'וואקסט אז מ'שטעלט עס אין די זון און מ'געבט עס וואסער. טאמער נישט שטארבט עס אפ. דזשאסט ביקאוז דו האסט געזאגט הרי את דאזענט מין עניטינג. פרויען שלאגן זיך היינט פאר זייערע גיטין דעי דאונט קעיר אז ס'וועט נאך צוגיין אזוי ווי ס'גייט יעצט צו מיט די גיטין מיט די אלע פאלשע גיטין און די פרוי זעהט עניוועי ס'איז אלץ פאלש מאכט זיך א חשבון איך קען לכתחילה חתונה האבן אן א גט. איך גיי זעהן וואס דא גייט נאך זיין, איך ווייס נישט וואסערע רשעות די רבנים האבן אונז אפגעטוהן מיט דעם וואס זיי האבן געמאכט די פאלשע גיטין. א אידישע טאכטער מאכט א חשבון סיקסטי טאוזענט מען שלאגט זיך ס'איז עניוועי נישט קיין כשר'ע גט, היי, א גוטן טאג איך נעם א סיוויל דיווארס דאס גייט מיט דער קאורט און די רעסט איז אלל אפ טו מי. די רבנים האבן אומגליקליך געמאכט כלל ישראל. סאו עניוועי, מען דארף אויסלערנען. מען דארף האבן שלום בית לעקטשערס אבער דאס טאר מען נישט, ניין ניין ניין דאס איז מנוולות. מען דארף האבן שלום בית לעקטשערס איינמאל א חודש איבעראל אין אלע שטעט אין אלע געגנטן, מען דארף דינגען האלס און מסביר זיין פאר די אידישע טאכטער דזשאסט ביקאוז יו אר מעריד דאז נאט מין דעט יו איטס גאנע סטעי לייק דיס, און די זעלבע דארף מסביר זיין פאר די אינגערמאן, ס'מיינט נישט אז דיין ווייב וועט דיך נישט איבערלאזן אפילו זי האט אפאר קינדער, און דאס איז א טיפיקל עקזעמפל פון וואס דא איז געשען, א מאמע טוירטי טו, זי האט א שטוב מיט קינדערלעך, שי העז וואט טו לוק פארווערד, סאו אבוויעסלי דער האזבענד האט געמוזט זיין אזא מין דעוויל אז זי האט זיך פארליבט אין א זעכציג יעריגן מענטש וואס ווייסט נאכנישט ווי גוט און ווי שלעכט יענער איז, און וויפיל מעדיקל פראבלעמס יענער האט, און צו ער האט בכלל איר קענען געבן עונה. מ'דארף לערנען מיט די אינגעלייט וואס מען דארף וויאזוי מען דארף זיך אויפפירן סיי א מאן צו א פרוי און סיי א פרוי צו א מאן אפילו נאך די חתונה און אפילו ס'איז שוין דא אפאר קינדער און דעיס הייסט ביי אונז מנוולות און דערפאר ליידט מען אזוי אפט און זלמן לייב פיליפ האט א זון וואס איז געזעסן האט זיך געווייקט אין מקווה אין מאנסי האט אומגליקליך געמאכט א שטוב מיט קינדער און יעצט האט ער חתונה געהאט מיט אן אלמנה מיט נאך א שטוב מיט קינדער און ער רייט אויף פלייש. די רעבעס האבן נישט קיין פראבלעם, זיי האבן גענוג געלט צו באצאלן אלע זייערע עוולות. ס'האט אמאל איינער געזאגט, אן אקאונטענט האט געזאגט אזוי, א ביזנעס דארף האבן צוויי זאכן אז דו נעמסט עס איבער, אדער דארפסטו האבן די נאו-האו פון די ביזנעס, אדער דארפסטו האבן גענוג געלט אז זאלסט קענען באצאלן אלע דיינע מיסטעיקס, און דעמאלטס איז אלעס אקעי. און די רבנים האבן גענוג געלט צו באצאלן זייערע מיסטעיקס, זיי האבן נאך טון גוטע שידוכים מיט די קינדער. די תולדות אהרן האט געהאט דא א זון האט זיך נישט געוואוסט אויפצופירן צו א פרוי האט איבערגעלאזט א פרוי מיט זיבן קינדער האט ער איבערגעלאזט איבערגעלאזט אויף גאטס וועלט איך וואלט געוואלט וויסן צו ער שיקט צו געלט אויסצוהאלטן און ער האט חתונה געהאט מיט א מיידל ווייל ער איז דאך א כהן. געקענט נעמען אן אלמנה אויך, נישט געמוזט נעמען א גרושה, נאר דאס זענען די רעבעס. ביי שטיינמאן וואס איז יעצט געווען הער איך זאגן אז דער אינגערמאן האט אים געוואלט הרג'ענען, אים געטשאוקט, ער איז געזעסן און געלערנט פארטאגס מיט א חברותא און איינער איז געקומען אים טשאוקן, עפעס אז ס'איז דא אוירבאך'ס פארטיי, דאס איז אויכעט א לינקער שטיוול דער גאנצער אוירבאך, איך קען זיין ברודער דער רב פון טבריה גיט צו עסן נישט גלאט קאושער פלייש און ער טוט כל דבר אסור, איך האב געהאט מיר צוטון מיט א מקווה. האט ער ארויסגעשטעלט צעטלעך אין גאנץ ארץ ישראל איצעלע פינט מיינט ער האט ארויסגעשטעלט צעטלעך אויף מיר ס'איז געווען דארט צעטלעך גרויס ע א מעטער ביי א מעטער און האט מיך באוואשן די סוף איז געווען ער האט עס געמוזט פיקסן ווייל ר' מאיר בראנדזארף האט זיך אריינגעלייגט אין די פרשה און ער האט געזאגט פאר דעם אוירבאך וואס איז רב אין טבריה זאלסט וויסן איך וועל ארויסקומען מיט א בריוו. ער האט געמוזט פיקסן, אזא מין ווערטשאפט פירט מען דא? איז געווען איינער האט יעצט אים געוואלט הרג'נען, איז געווען רעדי צו טשאוקן אים, און דער וואס האט געלערנט מיט אים האט זיך גענומען שרייען, געקומען מענטשן אים העלפן, האט מען אים איינגעזעצט, טשארדזשט מען אים יעצט פון אטעמפט אוו מורדער, אין א וועג רציחה, קיין קיינער האלט נישט אז ס'איז א גוטע זאך, און מען מוז עס פארדאמען, אבער אין א וועג גייען זיך די רבנים יעצט אויסלערנען א זאך, זייערע פעדער גייט מער נישט זיין הפקר. ווען איך האב נישט אזא ריזיגן מישען אויף מציל צו זיין אידישע קינדער, און איך האב געהאלטן אז דאס איז די איינציגע וועג ווי מ'וועט קענען עס דורכברעכן נאך פופציג יאר, אז מ'וועט גיין שטייט צוביסלעך. כ'מיין ווען איך בין א גענגסטער אזוי ווי די ארץ ישראל'דיגע, וואלט איך אויך געקענט אראפווישן אפאר רבנים פון וועג, נאר זיי זענען נישט צוגעוואוינט צו דעם. ווייל זיי האבן ביז יעצט געהאנדלט מיט חברה וואס יעדער האט זיך פארשוויגן, מען האט זיך אפגעווישט די נאז, ר' מעכל לעבאוויטש האט זיך אפגעווישט די נאז ער איז אוועק, און ער האט זיך געפ- געגאנגען זיין וועג, דער בעלזער רב האט זיך אפגעווישט די נאז און ער איז געגאנגען זיין וועג, יעצט כאפן די רבנים א מעסעדזש אז עס איז נישט דא מער די זאכן, יעצט האבן מיר ברוך השם אויפגעשטעלט א דור פון ממזרים, פון גענגסטערס, רציחה ביי אונז גארנישט, וואס איז געשען מיט חזקאל שאמאס, מען האט אים אויך געהארגעט, ווער? פון די חשוב'סטע, ער זיצט יעצט, שלעזינגער, אזוי זאגט מען, דאס איז די ספעקולעישאנס אז ער האט געדינגען איינעם, משה משוגענער פרידמאן האט אויך האט מיך געשיקט, ער האט געסטראשעט דורך די הילעוויטש ברידער, נאכדעם האט ער געשיקט איינעם זאל מיך אראפרוימען, דאס גייט עטס ענק יעצט אויסלערנען, וואס עטס האטס געקענט טוהן גייען מיר אונז אויך טוהן, נישט איך, איך גיי נישט הרג'ענען חלילה, איך גיי פראטעסטירן אין פראנט פון ענק אזוי ווי ס'איז געגאנגען קעגן די ציונים. און ס'וועט קומען איינער וואס וועט ענק אראפרוימען אויכעט. דער שטיינמאן איז דאך א איד פון איבער הונדערט יאר און ער זיצט און לערנט טאג און נאכט און ער איז געזעסן מיט א חברותא און וואס איז געשען? מ'האט אים געוואלט הרג'נען אויף טויט, פשוט אפהרג'נען. סא משה משוגענער פרידמאן, דו געדענקסט ווען מ'האט דיך איבערגעפארן אייזיק לעפקאוויטש אונז האבן מיר אויך רוצחים? און ליידער איז געקומען צו א פונקט וואס יעדער גייט נעמען קער אליינס, נישט יעדער, יעדער וועט גיין צו די לא, נאר זיי וועלן אמאל אנכאפן א שטארקן הארטן נוס און יענער וועט אים אפראמען פון וועג. גיין הרג'נען אן אלטן ראש ישיבה פון איבער הונדערט יאר איז א הייליגער אפגעהיטענער איד, ער האט אביסל סקרוד אפ דעות אז מען זאל גיין אין מיליטער, ווייל ער כאפט נישט אז דאס איז נישט דער וועג ארויס, ווייל ער איז צו איידל, ער ווייסט שוין נישט וואס דאס הייסט זנות. מען וואלט אים געדארפט אריינפירן דארט ווי מען האט מיך געפירט אז כ'זאל מאכן א מקווה, האט א בחור געזאגט, דא איז דא פיר טויזנט פינף הונדערט סאלדאטן א קילאמעטער אראפ פון ראוד, און ביינאכט גייען מיר אונז די נחל חברה, מען טרעפט זיך מיט זיי אין וואלד און מען זינדיגט מיט אלע עריות. ער האט סקרוד אפ דעות, ער טאר שוין קיין מנהיג נישט זיין, כ'האב ענק שוין געזאגט, ס'איז שוין ריטייערמענט עידזש, אזוי ווי כ'האב געזאגט אויפן קאפישער, אין חומש שטייט נאר פון דרייסיג ביז פופציג, נאכדעם איז ריטייערמענט עידזש, ער קען זאגן מוסר אבער נישט אויף צו זיין א מנהיג. אבער מען האט אים געוואלט הרג'נען, סאו די רבנים גייען זיך יעצט זייער שטארק אבאכט געבן, קודם כל טוט מען זיך די גאנצע צייט, מענטשן קומען אריין האבן זיי פינס, מען טוט זיי ריקארדן, איך ווייס נישט ווען זיי וועלן זאגן א ווארט וואס זיי וועלן גיין זיצן פאר דעם, און נאכדעם דער עולם איז צעלאזט היינט. יעצט האבן מיר אויפגעצויגן א דור פון בני הנידה ווייל די מקווה איז געווען פסול, מען האט זיי געגעבן צו פרעסן נבילות און טרייפות, און מען האט זיי נאך מאלעסטעט אויכעט, און במילא וואס ווילסטו פון אים, דאס איז דאס איז נישט כלל ישראל, דאס איז איבעראויס צומקערן, דער אייבערשטער וועט דאס ארויסווארפן, מען האט געטון כל דבר אסור. מ'האט נישט געפאלגט איין ווארט וואס שטייט אין די תורה. סאו דאס איז א גוטע לערן געלט פאר די רבנים זאלן וויסן. איינער קומט אריין צו דיר, שרייב נישט גראד אונטער ווייל דו ווייסט נישט קעגן וועמען דו טוסט עס. ליטל דיד משה משוגענער פרידמאן נא, אז ווען ער האט געווארפן צעטלעך אויף אייזיק לעפקאוויטשן'ס טאטן, אייזיק האט עהם געוואלט דערהרג'נען, הי וואס רעדי פאר איט, הי וואס רעדי טו גאו טו דזשעיל אלסאו. ער האט געהאלטן פאר זיין טאטענס כבוד גייט ער אין דזשעיל און הי קודענט קעיר לעס, ער איז געווען רעדי ער האט זיך געבעקט מיט די קאר און אריינגעפארן נאכאמאל אריין אינעם בוים. ס'האט נישט געפעלט אסאך. סאו אז איך וויל ענק זאגן וואס דא איז געשען. ס'איז גדיים נעשו תיישים, די קליינע ציגעלעך זענען געווארן באקן. אונז זעמיר אויפגעוואקסן געווארן מיט טעראר, אונז זעמיר אויפגעוואקסן געווארן יעדן אונטערצוברענגען, אונז זעמיר אויפגעוואקסן געווארן אויף יעדן צו רעדן, אונז זעמיר אויפגעוואקסן געווארן אז וואס סאטמאר טוט דאס איז ריכטיג, און אין די ליטווישע וועלט וואס זייערע טוען איז ריכטיג, אונז זעמיר אויפגעוואקסן געווארן אז מען מעג איבערטרעטן יענעם, מען מעג אריבערפארן יענעם, אונז זעמיר אויפגעוואקסן געווארן מיט אז מען האט געמעגט פאר הרב אבישל'ן לייגן גלאז אין מקווה, מען האט אים געהאלטן מיט א שטעקן. ס'איז געווען א שטעקן, ס'איז געווען פאראסטעטע נעגל, ווען מ'האט זיך געדארפט אויפהייבן האט עס געדארפט אריינגיין אין קאפ אריין. מ'האט פאר די רעבעצן רבי אבישל'נס געלייגט גלאז אין מקווה, אונז זעמיר צו דעם צוגעוואוינט, דאס האט מען אונז אויפגעברענגט. סאו ביז יעצט האט עטץ געהאלטן די גאן און געשאסן אויף כלל ישראל. היינט האלט די כלל ישראל שוין צוריק די גאן. כ'האב ענק דערציילט פאריאר איז געווען א מענטש, א בחור וואס מ'האט אים מאלעסטעט, ס'איז געווען א רב געזעסן אויבן אן, און ער איז געגאנגען געקויפט א רייפל און ער האט געוואלט שיסן דעם רב און ער האט גענומען איינער זאל אים העלפן א חבר זאל אים דרייוון און ער האט געוואלט ארויף גיין אויבן אין די ווייבער שול אראפ שיסן אויפן רב שרייט אים דער חבר מיין טייער קינד די האסט דאך געלערנט אמאל שיסן אויף א רייפל זאגט ער ניין זאגט ער די ביסט משוגע וועסט דאך אויס שיסן זעקס מענטשן און פונקט דעם רב וועסטו נישט כאפן אזוי ווי אייזיק לעפקאוויטש דערציילט ער האט געוואלט כאפן משה דעם משוגענעם פרידמאן און ער האט אים נישט געכאפט קוק ער האט זיך ארויס געדרייט. דו פארשטייסט דען נישט וואס דא טוט זיך? רבותי אונז זעמער אויף גרויסע צרות, אונז זעמער מער נישט די שיינע כלל ישראל וואס אונז זעמער געווען, אונז האמער געהאט אלע יארן טעראריסטן, אונטערגרובערס, און דער עולם האט זיך עס היינט אויסגעלערנט, דו קענסט יענעם היינט נישט פארקויפן קיין שום זאך, קענסט אים נישט פארקויפן הלכות לשון הרע, קענסט אים נישט פארקויפן הלכות צניעות, קענסט אים נישט פארקויפן כשרות, דער עולם לאכט פון ענק, מען קוקט ווי אזוי עטץ האט ענק אויפגעפירט אלע יארן. איצעלע פּימפּ! אַ רועה זונה! עס האָט אַרײַנגעברענגט מענטשן, זאָלן מיט זײַן ווײַב וואוינען פֿאַר אַ פּאָר דאָלער. דער איצעלע פּימפּ פֿירט אײַן די גאַנצע התאחדות הרבנים, און יעדער רבֿ האָט פֿאַר אים מורא. ווייסט ווען איך קוק אָן אַ רבֿ? איך קוק אים אָן ווי אַ טויט קעצל, ווי אַ טויט מײַזל. זאָגט, אַזוי משוגע! דו ביסט אַ רבֿ, האָסט געלערנט, דו האָסט אַ שול. ווען עטס שטעלטס ענק צוזאַם דרײַ רבנים אין איינעם און עטס זאָגטס, עד כאן איצעלע פּימפּ, איז איצעלע פּימפּ אין דרויסן. עניוועי, זענען געגאנגען יעצט זיי האבן געסטראשעט בורי דייטש, זיי האבן געסטראשעט אז ביז דרײַ יאר העט ער האבן א קויל אין קאפ, ער איז געגאנגען גראד צום די עי'ס אפיס, די די עי'ס אפיס טוט עס יעצט אינוועסטיגעיטן, אבער איז אזוי, טאמער טשארלס היינס וועט בלייבן אין אפיס, וואס אונז האפמיר אז ער וועט נישט בלייבן, קען יענער אים טאקע שיסן, עס וועט אים אויך גארנישט זיין. ווייל ס'וועט קומען דא דער בן בארבער מיט די אלע משוגעים און ס'וועט זאגן העי לעט אים אוט, הענע ווייט וועט זאגן לאז אים ארויס, און טאמער טאמסן אריין קומען דעמאלטס וועט זיין פראבלעמס. אבער דאס האט מען אונז אויסגעלערנט, אונז קען מיר עס טוהן עמטליך. NYP, ניו יארק פרעס, דאס איז דער איד, דער בלאט, דער צייטונג, די אלע האבן אריינגעשטעלט אויף א מענטש העיט קריים, זיי האבן עס געטוהן עמטליך. מען האט זיי געקענט סוען, נאר איך האב געמאכט א חשבון וואס איך זיי סוען, זאגן, ווי נאו ספיק אינגליש מען וועט פארקויפן די שעירס, עס וועט שוין נישט זיין און נאכדעם איך בין דאך א איד ווי קום איך צו גיין אין א קאורט? איך בין דען אזא לאו-לייף ווי אהרן טייטלבוים? איך האב מיך דען אמאל אריינגעלייגט אין א בעט מיט א מיידל וואס איז א בסילה און זאגן אז זי איז שוואנגער געווען? דאס האט דאך נאר געטון אזא משוגענער אהרן טייטלבוים. א מענטש וואס האט געהאט קאוויד געלט האט נישט געברויכט אנצוקומען צו קיינעם גייט טון אזא זאך? פארוואס ווייל די גאווערמענט טוט געבן נאך אפאר טאלער פאר קרית יואל? זאג אן איך וויל דיך פרעגן ווען דו שטארבסט היינט אפ, יא? דו האסט איבערגעלאזט א צוואנציג דרייסיג מיליאן דאלער אין דיין באנק אקאונט? דו האסט עפעס פון די אלע שייגעצערייען? די אלע אינגעלייט ארום דיר האבן דאך געמאכט די געלט, דו מאכסט דאך גארנישט. און טאמער ווערסטו חלילה קראנק און דארפסט האבן ספעשל העלפ מ'דארף האבן א מענטש טווענטי פאר אווערס עט זיין ווער עס זאל עס דערצאלן מ'עט דיך האבן אין בוידעם, דיין זוהן מענדעלע עט זאגן לאז דעם אלטן שטארבן און פארטיג. האסט א וועידזש פון אפאר הונדערט טויזענט דאלער א יאר, דאס איז גארנישט פארן דזשאב וואס דו טוסט, פאר נעמען זיך אריינלייגן דעם קאפ אין א מיידל אריין און זאגן אז זי איז געווארן שוואנגער כאטשיג זי איז א בסילה, פאר אזא דזשאב נעמט מען צוויי מיליאן דאלער, טאמער האסטו באקומען א דיים ווייניגער פון דעם דארף מען דיר אנטוהן ווילדע הערנער. אינמיטן שטאט, די חברה גייען זיי לייגן דא ארום פלאקאטן אין די גאנצע שטאט מען זאל נישט גיין צו די בחירות, רבותי דא העט קיינער נישט גיין צו די בחירות ווייל אונז זעמער אלע נישט קיין סיטיזענס פון ארץ ישראל, שטעלטס עס אין ארץ ישראל, פארוואס שטעלט מען עס דא? ווייל אויף דעם שנארט מען געלט, דאס איז א ביזנעס. האטס מיר אלע א פרייליכן שבת און זייטס אלע געזונט.